א גוטן ערב יום טוב פסח תשע ע ט. כ'האב געוואלט זאגן צוויי וויכטיגע זאכן, קודם כל מ'קאלט מיך פון ארץ ישראל אז די אסיפה וואס איך בין געווען אונטער דעם די גאנצע צייט איז אזוי שיין געלונגען אז ס'האט נישט קיין השגה, ס'איז שוין דא עלף ארעסטס זייט דעמאלטס, איינער געטשעפעט מיט שוועגענס, איינער מיט דעם, איינער מיט יענעם, און איך האב דאס געטענה'ט, ווי לאנג איך שטעל נישט צו אזא אסיפה. וואס יעדער זאל מודה זיין אז מ'מוז גיין איינווייקן א חזיר וואס ער טאטשט קינדער, ביז דעמאלטס האב איך גארנישט אויפגעטון, כ'בין א מענטש היום כאן ומחר בקבר, ווער ווייסט וואס ס'וועט זיין. יא, ס'איז געווארן ערנסט דער מצב, זיי קאלן מיך, כ'האלט מיך אין איין קאלן, נחום, יור גרעיט, יור גרעיט, דער אייבערשטער איז גרעיט. נו יעצט זאל איך זאגן פאר אלע סאקמערע קאקמערע מיט יצחק שטערן מיטן סקולענער מיט די אלע חזירים, נו ווי זענט עטץ אנגעקומען? זענטס אלע דר'ערטלינגער. די צווייטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן וואס ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל וויסן, יעדער זאל דאס הערן, כ'האב עס געזאגט ביי מיין ערשטן דרוש נאך באלד דריי וואכן צוריק, וועגן מעדיצינען, את אשר אסרתו התרתי, אזוי איז עס געגאנגען, ציונות איז געווען די גרעסטע עבירה וואס איז דא, און ס'איז נישט געווען דא קיין ציוניסטן, ס'איז געווען משכב זכור, דאס האט מען געמאכט א שווייג, די זעלבע מיט די מעדיצינען, מעדיצינען שלא כדרך אכילה שלא כדרך הנאה, ס'פעלט אויס, ס'איז פיקוח נפש, הייבט יעדער אן משוגע, ביכער געדרוקט, בלומענקראנץ, סאכדעס, ס'איז מותר דאס, ס'איז אסור, ס'אלע זענט עטץ משוגע. כ'האב שוין געזאגט ס'איז דא פילערס וואס די פילערס אז מ'לייגט אריין די פילערס אז מ'טוישט קען קומען צו א מצב אז ס'זאל זיין פיקוח נפש ווייל די פילערס מוזן נישט זיין ווי מ'זאגט אין דיין באדי אזוי גוט איז במילא עטס טוטס א נבלה עטס פארפירטס דעם ציבור עטס האטס געפירט אוועק דעם עולם אין א גרויסן פארק, ביי אונז איז דא טויזענטער קינדער וואס האבן נישט קיין ישיבה, טאטעס האבן נישט צו באצאלן, נא יעצט האבן מיר א פראבלעם, ושם נעלה ונראה, שם? קוק וואס טוט זיך אין דיין בעק יארד, עניוועי, האבן זיי געטון די זעלבע יעצט אויכעט, אז מען הייבט אן, דאס איז חמץ, דאס א שאלה, ס'איז נישט דא קיין חמץ, ס'איז נוקשה על ידי תערובות, ס'איז גארנישט מיט גארנישט, ענד דאונט טשעינדזש איט, ביקאוז די פילערס קענען מאכן א גרויסן. דיפרענס? א בחור קאלט יעצט איינער אז די רב האט איר געפסקנט ער קומען פרעגן א שאלה פאר מעדעסין, האט די רב געזאגט איך וויל וויסן אלע מעדעצינען וואס דו נעמסט, זאגט יענער וואס הייסט פארוואס זאל איך דיר געבן אלע מעדעצינען וואס איך נעם, איך וויל דיך נישט הייערן פאר מיין רב, איך האב אויף איינעם א שאלה, די אנדערע נוץ איך שוין יארן, איך האב שוין דעמאלטס געפרעגט, ניין איך וויל וויסן יעצט, קאלט זי מיך אפ זיצנדיג ביים רב, זאג איך אים זאג דעם רב. ער זאל קישן א בער ענד וואק אוט, כ'האב אים געזאגט ווען א רב האנדלט נישט מיט מיט די תורה זוכטס אן אנדערן רב, געמאכט א חילול השם ביי די אידן, מען געט נישט קיין אינדזשעקשאנס, פארוואס? פאר ווען? ס'איז דא אפאר קראנקע פרויען אין טאהש וואס האבן א האטליין וואו זיי רעדן זיך דאס איין, קראנקע משוגעים, עניוועי איז האבן זיי די זאך אז די רב וויל וויסן וואס זי נעמט מעדעצינען, דערצייל אים נישט, האב אים אין דר'ערד, פרעגסט אים אויף די מעדעצין יא צו ניין, עניוועי האט זי געהייסן זיי האבן גענומען אן אנדערן רב, זיי האבן גענומען א א. דאקטאר, א באקאנטער דאקטאר אין מאנסי, ער הייסט גארדן שווארץ צו וויאזוי, ער האט געזאגט, ליסן, דאס איז האנדערט פערסענט גוט, ס'איז געווען איינער שלום לאנדא, ער האט געהאט א רעסטעראנט אין ווילימסבורג, איינמאל איז איינער אריינגעקומען און זאגט קעש מיר א טשעק, כ'האב באקומען א פעיראל טשעק קעש עס מיר, זאגט ער, כ'האב אן אפמאך מיט טשעיס אז זיי וועלן נישט פארקויפן פרענקס און איך וועל נישט קעשן טשעקס, רבנים דארפן נאך מאכן דעם אפמאך וואס זיי האבן נאך. גייט נישט, זיי וועלן נישט פסק'ענען קיין מעדעצין, און דער דאקטער העט נישט פסק'ענען הלכות נידה, דרערד ליגערס וואס עטס זענטס, כ'האב ענק געווארנט נאך אפאר וואכן צוריק, ווערטס נישט משועבד צו די אלע משוגענע רבנים, יעצט האב איך שוין באקומען דרײַ שאלות פון עפעס א דיין אין מאנסי וואס ער האט נישט קיין גאטס, מסתמא האט ער נישט קיין באלס אויך נישט, דער אין אוסטראליע וואס האט באקוקט די שתי שערות, דער בעק זאל נעמען אלע אידישע קרענק אן עק, און זיי פארן ארום צו באקוקן די רבנים די באלס אויכעט, און ממילא. זאג איך ענק אן נאכאמאל, לאכטס ענק אויס, נישטא אזא מין זאך מעדעצין אום פסח אז מ'זאל נישט טארן, ס'איז דא די אלע שמעקעכצער, די קאלאונס, די זאכן, אקעי, דאס איז א ערנסטע שאלה, אבער דאס האט דאך נישט צוטון מיט לייף אר דעט, נאר מעדעצינען האבן צוטון מיט דעם. זעהטס אז ענקער משפחה זאל נישט ווערן קיין וויקטימס, ווייל דעמטס וועט נישט טויגן. יעצט איז אריינגעקומען קול נהי נשמע מציון, די אסיפה וואס איז געווען דארטן, דאס איז צוויי יאר ארבעט, זאלסט נישט מיינען, ס'איז מורא'דיג געלונגען, מען לאכט זיך אויס פון די אלע רבנים, יעדער טוט היינט קאנסטראקטיוו, און ס'איז געווען ביי אונז דעמאלטס ווען איך בין ארום געגאנגען איז געווען זייער אסאך מענטשן וואס האבן מיך געפרעגט אבער איר זעט דאך אז די רבנים אין אמעריקע האלטן ניט מיט מיט אייך, מ'האט אייך געלייגט אין חרם. האב איך זיי געפרעגט איין זאך, לעטס בי ריעליסטיק, איז דא זנות אדער נישט? טאמער ס'איז דא זנות דעמטס זענען זיי נישט גערעכט און טאמער ס'איז נישט דא זנות בין איך נישט גערעכט, זאגן זיי יא ס'איז דא זנות איבעראל, זאג איך נו וואס האט איר דעמטס מיט די רבנים פון אמעריקע? אונז אין אמעריקע האמער ליידער נישט קיין רבנים, האמער אפאר נואפים, דעטס אלל וואס אונז האמער. די גרעסער ביי אונז די רבנים זענען, אלס א גרעסערע נואף איז ער. סאו דאנט ווארי אבאוט איט. עס איז געווען א מורא'דיגע אסיפה און אויף דעם האב איך אייביג געהאפט אז ס'וועט קומען צו דעם, ווייל טאמער נישט, איך בין היינט בין איך דא, מארגן בין איך נישט דא, היום בכאן ומחר ביי די באן. צו מחר אין קבר, וואס איז דעמאלטס א. אבער ברוך השם מען האט מיך אויסגעהערט, מען האט געטוהן, עס איז צוזאם געקומען יעדער, און ברוך השם עס איז געווען זייער געלונגען, איך בין דירעקט אוועק געפארן ווייל איך האב נישט געזוכט דעם כבוד אויבן אן, ווייל כ'האב געהאלטן אז טאמער איך וועל דארט זיין און מענטשן זאגן אוי דאס איז דאך דער דער, יא יא עס איז דער, עס איז אקעי, דו זאלסט זען דיין קינד זאל זיין סעיף, דו זארג דיך נישט וואס איך בין, און ברוך השם עס איז געלונגען טו די אוטמאוסט, און פון דעמאלטס ביז יעצט, א גאנצן דא איך ווייס צען עלף טאג איז שוין דא צען ארעסטס, יעדער רעדט אפען. אײַנגעזעצט אײנער, װאָס האָט מיט דרײַ שװעגערנס געװאױנט, און אַהער און אַהין, אָבער געכאַפּט אײנעם, װאָס איז נאָכגעלאָפֿן פֿרױען. ס'איז גוט. ס'װעט זײַן גוט. נישט געזאָרגט. געװאָלט זאָגן אַ קורצן מעסעדזש, זײער װיכטיק. כ'האָב באַקומען עטלעכע קאָלס פֿון עלטערן, אַז אַזױ װי די בחורים זענען הײמגעקומען, מע רעדט מיר פֿון ליטװישע בחורים, נישט בחורים פֿון הײמישע, באַקומען די קאָלס, בחורים זענען ביזי אַ גאַנץ יאָר און לערנען תּורה, תּורה, תּורה, מע קאָכט זיך אין תּורה, און זײ קומען אַהײם, טרעפֿן זײ אַזעלכע שײנע, שיינע זיסע מיידלעך ביי זיך אינדערהיים, ס'איז זייערע שוועסטערס, שיין אראפגעלאזטע האר, שדים נכונו, די בריסטן זענען געוואקסן, און שערך צמח, און די האר האבן געשפראצט, און זיי האבן אנגעהויבן צו טאטשן די מיידלעך, די אייגענע שוועסטערס, איז געווען עטליכע טאטעס האבן מיך אפגעקאלט, זיי האבן געפרעגט וואס זאלן טון, האב איך געזאגט גיי גראד צו די פאליס, זאגן זיי מען קען נישט די אייגענע זון הערן, איך זאג איך אז מען קען נישט גיי אין דר'ערד. רבותי איך וויל ווארענען, מען דארף זייער אבאכט געבן ווייל די חברה זעען נישט א גאנץ יאר קיין נקייבה, און זיי צעלאזן זיך, זיי זעען נקייבות, זיי האבן שוועסטער, זיי קומען אזוי שיין אנגעצירט, עס שפראצט פון אלע זייטן מיט די טייט קלאוז, סאו ביטע האלטס עס נישט פאר גרינג ווייל עס איז נישט קיין דזשאוק. ס'איז דא איין וויכטיגע זאך וועגן מעדיצין, איך האב עס שוין געזאגט און כ'וועל עס זאגן נאכאמאל, טאמער נעמסטו פון דעם באטל מעדיצין אין בשעת ווען דו עסט חמץ, האט עס א דין אזוי ווי די משנה ברענגט אז טאמער ס'איז דא א מרתף א קעלער און ער האט דארטן וויין און ער גייט אריין אינמיטן די סעודה איז מען מחיוב בודק חמץ צו זיין די זעלבע איז דא אויך יעדע פיל וואס דו נעמסט מוזטו אדער אבאכט געבן ס'זאל זיין גוט אפגעווישט ס'זאל נישט האבן דערין קיין חמץ וואס דאס איז זייער שווער אדער אויף אכט טאג גייט מען צום דאקטער מען נעמט א פרעסקריפשען און מען נעמט פאר אכט טאג נייע מעדעצינען דאס איז מוראדיג וויכטיג וואס דער עולם איז נישט נזהר אין דעם, און אז דו'סט גוט קוקן אויף די טאבלעטן וואס מען נוצט אינמיטן עסן, וועסטו זען עס איז אנשטעקיג מיט חמץ. כ'האב געוואלט זאגן אז כ'בין זייער אפסעט, כ'האב ווידער באקומען א ידיעה אז ביסט געווען ביי רבי ר' מיילעכ'ן און ס'איז געווען דארטן פרייליכ'ן, זיי צו בעטן דעם עולם אז דו זינדיגסט, דו פארסט אלס א איד שטערסטו פאר כלל ישראל. אויך געוואלט אנזאגן דער עולם נעמט יעצט גויטעס אהיים, מענטשן גייען. אין די גאס מען טרעפט די גויטעס. כ'האב צוויי קאמפלעינטס שוין באקומען אז יונגעלייט האבן פראבירט אנצוהייבן, די גויטע האט נישט געהאלטן דערביי, אבער זי איז א טיפש זי וואלט אים געדארפט ווען איינזעצן, נו לאמיר טרייען צו ווי מען זאגט האלטן אונזער כבוד אז אונז זעמער אידן, זי שרייבן אז ס'איז געווען א גרויסע צאמקום, בארא פארק, דער סקוקוקוקולען רבי געפירט א גרויסן טיש, די טישן זענען איינגעפאלן, זעט אויס א פחד השם זאל זיך דערשראקן. כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, דער סקולענער האט ארויפגעלייגט מיט געוויין, דער טאטע, דער טאטע, דער טאטע, כ'האב דיר געזאגט, לאך דיך אויס, זאל דער אלטער נפטר פיפטר, אבי געזונט, וועסט איבערנעמען, דארפסט דיך נישט זארגן. איינגעברענגט פון בני ברק דעם שטערן, דאס איז אויכעט אזא מיעסע נאמבער, ער האט גענומען פון. זעקס שטאקעדיגע תלמוד תורה וואס מען האט געגעבן פאר יתומים, דו האסט געמאכט פאר זיך א רעבעריי, א רביסטעווע, וואס האסטו אזוי געוויינט נאך דיין טאטן, דיין טאטע איז געווען אן אוכל ואינו עושה, ער האט שוין נישט געטון גארנישט, א חוץ דעם אז ער האט צוגענומען זיין זיין טאטנ'ס מוסדות און געגעבן פאר זיינע קינדער שיינע שולן איבעראל, האסטו אזוי געוויינט.

אויך א וועג צו מאכן פרנסה. כ'וויל ענק זאגן אפאר זאכן. נאמבער וואן, ס'איז נישט דא דער מוסד וואס נעמט נישט קיין געלט פון די מדינה. ס'איז נישט דא. דער איז נאו סאטש טינג. יעדער נעמט, ווען נישט קען ער נישט עקזעסטירן. וואס ווילסטו פון אונז אויך? נישט שנאר דאס געלט, שנאר פון די מדינה. און די זעלבע איז דא אין אמעריקע. אלע מוסדות נעמען געלט. און נאך א זאך, ווי שטייט אז פון אמעריקען גאווערמענט מעג מען ענדערש נעמען ווי פון די ארץ ישראל'דיגע? אויב מען טאר נישט דארט טאר מען דא אויך נישט. ביבש קצירה תשברנה איז געזאגט געווארן איבעראל. נאר זיי ווילן אונז ברעינוואשן מיט עפעס א מעשה וואס זיי רופן דאס די שיטה, ס'איז נישט דא קיין שיטה, דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל איז געווען קאנווינסד אז מ'נעמט נישט קיין געלט, מ'האט אים אויסגעפאפט, ער איז געווען קאנווינסד אז מ'נעמט נישט קיין געלט, ער האט אמאל געזאגט פאר דעם פון מאנטריאל פאר דעם רב היינט דארט אין מאנטריאל, געפרעגט מ'ווייסט זיי ווילן מ'זאל לערנען פרענטש אויך, האט ער געפרעגט דעם רבין וואס מ'זאל טון, האט דער רבי געזאגט מ'זאל נישט לערנען און נישט נעמען קיין געלט. האט דער רבי געזאגט זעהסט דאך איך נעם אויך נישט קיין געלט און איך דארף נישט לערנען גארנישט, און מענטש האט מען אזויפיל ליגן געזאגט אז דו האסט נישט קיין השגה. ס'איז נאך דא וואס זיי ווילן מאכן געלט אויף די שיטה. ס'איז גארנישט, ס'איז א דזשאוק, קיינער זאל נישט געבן, און שוין. מען גייט מאכן יעצט א גרויסע אסיפה וועגן צוברעכן די טמא'נע כלים. יא, דאס קענט עץ האבן טויזענטער מענטשן, ווייל ס'איז נישט מחייב גארנישט, ווען דו גייסט ארויס האסטו גארנישט פון די זאך, אבער צו מאכן אן ערנסטע אסיפה אז מ'זאל נישט טאטשן קינדער, אויף דעם איז קיינער נישט געווען ווער ס'זאל עס מאכן, און אז דו האסט עס נישט געוואלט מאכן און איך האב עס געמאכט וואס ווער איך געגאנגען לייגן אין חרם? סקולענער רבי. כ'דענק איך האב געהאט צו טון מיט א מקווה אין דזשיבא אדער אין מאנטריאל, האט מען מיר אויך געזאגט. סקולענער רבי האלט אויך ס'איז כשר, זאג איך אים וועיט א מינוט, ווייסט וואס היטלער האט געזאגט פארן פויפ? ער האט געזאגט, דער פויפ האט געזאגט,

צו צובראכן? כ'האב מיך נישט צובראכן. תורה זאגט אן אל תירא ואל תחת, האב נישט קיין מורא. האסט געהאט א גרויסן טיש, פיין. זע אבער די מקווה זאל זיין אין דער ארדענונג, ווייל די מקווה אין בארא פארק דארט פלעגט מען מטמא זיין קינדער, ווייסט. עניוועי, ס'א שאנדע וואס דא גייט פאר, ניין אונז גיימיר זיך נישט לאזן, מ'גייט נישט אונטערברענגען סקלען, אבער מען גייט מאכן אז דער זוס וואס האט זיך איינגערעדט אז ער איז באלעבאס אין שטאט, ער איז נישט, נישט ער, און נישט יצחק שטערן און די אלע שקצים ארום און ארום, זיי זענען נישט בעל הבתים אין שטאט. איך וויל מעורר זיין א וויכטיגן פונקט, דער גאנצער פסח איז געמאכט מען זאל געבן פארן אייבערשטן א שכוח פאר די אלע ניסים וואס ער האט געטון פאר אונז און האט אונז געמאכט פאר א פאלק און האט אונז געגעבן די תורה, וויל איך ענק זאגן אז ס'איז וויכטיג פאר מען זעצט זיך צום סדר מען זאל געבן א שכוח פארן טאטן און פאר די מאמע. איך געדענק נישט מער געדאכט ביי מיין טאטע געווען זייער נישט געזונט און מיין מאמע שפעטער געווארן זייער נישט געזונט זענען שוין געווען עלטער זענען שוין געווען ניינטי סיקס ווען זענען אוועק זענען זיי געווען ניינטי סעווען באט מען האט שוין געדארפט האבן א נורסינג האום ווייל קיינער האט נישט געקענט נעמען קעיר פון די טרעיקס פון די אלע זאכן דאס דארף מען האבן געהעריג פראפעשענעלס און מען האט זיי געמוזט אין די זעלבע צייט אטענדן אין די נורסינג האום אויך. ווייל דארטן איז געווען א גיהנום, טאמער נישט געווען ווער ס'זאל זיך אומקוקן, האט מען דאך געלאזט א גאנצע נאכט אומאיבערגעפאקט, ס'איז געווען געווען געפערליך, כל פנים אין אלע נורסינג האומס איז אזוי, כל פנים איז למעשה איך האב מיך אונטערגענומען, איך האב געטון אלעס, מיין ברודער האט מיר געזאגט, ס'קומט יעצט ראש השנה, יום כיפור, סוכות, מען מען נעמען א גויטע, מען וועט באצאלן טווענטי פאר אווערס, זאג איך דו ביסט צעדרייט, איך געב אויס. איך געב אויף אזא מצוה ווי כיבוד אב ואם ווייל ס'קומט ראש השנה? ס'איז דאך דא דא מנין, מ'קען דא אויך דאווענען. און בלאזן שופר קען איך, איך האב נישט קיין פראבלעם. עניוועי, איך גיב נישט אוועק די מצוה. וועסט נישט ברענגען קיין גוי'טעס ווייל איך וויל נישט צולאזן. איך האב מיך געשלאגן און אונז האבן זיך אלע געשלאגן ווער ס'זאל קענען מקיים זיין נאך כיבוד אב ואם, נאך כיבוד אב ואם, און נאך כיבוד אב ואם. דערציילט מיר יעצט איינער אז זיין טאטע איז נעבעך נישט געזונט אין שפיטאל, און גראדע א שטיקל קרוב אויך. זאגט ער, ער האט געזאגט פארן אייניקל זיינעם אז אפשר קענסטו קומען ביינאכט וועסטו שלאפן מיטן זיידן, ער דארף האבן א מענטש ביינאכט, זאגט ער נע טאטע איך האב נישט קיין געדולד איך האב נישט קיין חשק, עניוועי ס'איז געקומען יעצט צו קויפן פאר אים אויף פסח קליידער מיט דעם מיט יענעם, זאגט אים דער טאטע נע איך האב נישט קיין חשק, רבותי. דאס קינד האט נאכנישט געלערנט וואס דאס הייסט כיבוד אב ואם. ער איז א זיבעצן אכצן יעריגער בחור, ער קען פארענטפערן זעקס רבי חיים'ס און פינף קצות'ן, אבער ער קען נישט די יסודות פון אידישקייט. דער אייבערשטער האט צוגעגליכן זיין כבוד צו די כבוד פון די עלטערן, וועגן דעם כבד את אביך ואת אמך שטייט אויף די רעכטע זייט פון דאס עשרת הדברות, כאטשיג אויף די רעכטע זייט שטייט נאר בין אדם למקום נישט בין אדם לחבירו.

וואס טוט זיך דא יעצט? וועגן די נידלס, אזוי כ'געדענק ווען איך האב מיך געשלאגן מיט די רבנים וועגן משכב זכר, איך מיין ס'איז א פסוק אין חומש אויף דעם קיינער נישט מחולק, ס'איז נישט דא קיין דרשות מיט די חזל מיט מעשות, גארנישט אריינשטופן דיין פופיק אין יענעמ'ס מחילה, דעטס את זכר לא תשכב משכבי אשה, געקומען רבנים און מ'האט אנגעהויבן, אלטער סקולענער רבי, ר' לעזער זיסיע, געמאכט א ספר פאר בחורים און גערעדט. געקומען דער אלטער ביק, דער אמעריקאנער יענקי דודל, נאך מוישעלע ביק, וואס האט געלערנט אין ישיבה יוניווערסיטי, האט געמאכט חוזק ליצנות, וואס מאכסטו חוזק, דער איד זאגט דיר א פסוק אין חומש, מאכסט חוזק פון אייבערשטן? יעדער געפרעגט, נו אויב אזוי פארוואס זענען די רבנים נישט מיט דיר, דו ווייסט נישט פארוואס? ווייל זיי זענען נישט דא פאר גאטסטוועגן, זיי זענען דא אז מען זאל זיי הערן און זאל מאכן געלט. ס'איז דא דא א גאנצע מעשה, יא געבן נידלס נישט געבן נידלס, חצבת, מיזעלס האט שוין אוועק געהארגעט אסאך מענטשן, איז דא דא צוויי רבנים די עיקר לוחמים, איינער איז קאטלער, קאטלער איז זייער א קלוגער מענטש, הלוואי וואלט מען אלע געווען אזוי קלוג ווי ער, ער האט חתונה געהאט מיט אפאר ווייבער און הייסט זיי אלע זאלן ארבעטן און ברענגען פרנסה, אין לעיקוואד גייען דאך אלע ווייבער ארבעטן. ס'איז איין משוגענער, דער קאטלער, אין חבד רופט מען זיי א דאגי, די דאגיס, פארוואס? ווייל דער רבי יוסף יצחק האט געוואלט מאכן אז ס'זאל זיין ראש השנה לחסידות, זאל טאקע זיין ממש ראש השנה לחסידות דארטן, ווען ווען ס'איז דארטן די באפרייאונג פונעם אלטן רעבין צו ווען, און רבי אהרן קאטלער איז ארויס בחרב וחנית קעגן דעם, ממילא איז עס געווארן ברוגז ווייל רבי אהרן האט געווינען די מלחמה, קאטלער א דאגי, ס'נישט וויכטיג, איז למעשה די דאגי קאטלער. זאגט אז מען טאר נישט געבן קיין נידלס און ער מאכט עס תורת הלכה למשה מסיני, תורת משה, מען מוז פאלגן, ער איז א ראש ישיבה, חו אין די ווארלד איז הי הי שוד טעל אס וואט טו דו, ער איז א דאקטער, ער איז געגאנגען שטודירן צען יאר, ער האט א תוס' וואס ער האט געטראפן אז דארט שטייט אז מען טאר נישט, דאס איז דאך די זאך, די רבנים האבן זיך געמישט אין יעדע זאך און אפילו אונטער די פרויען'ס אונטערהויזן, זיי האבן בועל געווען פרויען, זיי האבן אנגעזייעט ממזרים, דעי דיד עווריטינג דעטס ראנג. און זיי האבן אויכעט געטאטשט יונגלעך אונטער די אונטערהויזן. ווי קומען זיי אין דעם אריין? דאס איך האב אמאל ארויפגעלייגט אלע אפיניענס פון די דאקטוירים, די מיימינים און די משמאילים. קאלט מיך איינער אויף פארוואס איך נעם נישט קיין שטעלונג. זאג איך אים, איך קען נעמען א שטעלונג? דו ביסט משוגע? איך בין א דאקטאר? עניוועי, מ'האט מיך אויפגעקאלט דא פון די הויעכע פענסטער, כ'וויל נישט זאגן פונקטליך פון וואו. איך, וואס איך האלט? זאג איך, איך? אלס א נארמאלער מענטש האלט איך אז מען זאל נעמען אלע קינדער און זיי געבן די נידלס, און ווער ס'וויל נישט זאל מען ארויסווארפן פון די סקולס, איי סי נאו ריזען פארוואס זאלן דזשעפערדייזן יענעמס סעיפטי. ס'געווען יעצט א פרוי, זי איז א סטוארדעס, זי האט באדינט א פרוי אויפן פליגער אויף אל על, און די פרוי האט נישט געהאט קיין אימיונעזעישן, און די סטוארדעס האט עס געקעטשט, און יעצט איז אן די דייאינג בעד אין די האספיטל אין תל אביב. זיי טוען דזשעפערדייזן אונזער לעבן. אפילו ווען איינער קען עס נישט נעמען וועגן מעדיקל ריזענס טאר מען אים אויך נישט ארייננעמען אין חדר, זאל מען מאכן עקסטער א חדר פאר די חברה וואס קענען נישט האבן דאס וועגן מעדיקל ריזענס, זיי קענען נישט נעמען קיין נידל, יעדער קומט אריין אויף אונזער סעיפטי, נאו נאו נאו נאו, דעטס ראנג, האב איך געזאגט פאר יענעם, זאלסט וויסן מען זאל צושפארן אלע ישיבות וואס זיי האבן און אלע חדרים און אלע מיידל סקולס וואס זיי האבן נישט קיין אימיונעזעישאן. פרעגט ער מיך ווער איז א גרעסערע ראביי קאטלער צו דער פון פילאדעלפיע פענסלעוועניע צו די זאג איך לאמיר דיר זאגן יענע זענען נישט אין די מעיארס דזשודיסטריקשן אונזער דזשודיסטריקשן בין איך דער גרעסטער ראביי דאס דער אנדער הייסט קאמאנענעצקי קאמענעצקי האט מתיר געווען אן אשת איש אן א גט און שפעטער ווען די ליטווישע וועלט איז געוואויר געווארן און אפילו ר' דוד פיינשטיין איז ארויס קעגן אים זייער ביטערליך, איז ער געבליבן מיטן זיפער אינדרויסן און מיטן פיפיק אינדרויסן, ווייל די פרוי האט חתונה געהאט, זי פייפט אים אן, זיין ווייב איז א משוגענע, זי איז א העלט באג, זי איז אין די העלט, און זי האט אים משוגע געמאכט, ער האט א רעכט צו זאגן איינעם וואס צו טון? נאך ארויס בריוון, דאס איז דאך די רבנים'ס חכמה, זיי האבן אלץ ארויס געבן בריוון, היינט לאכט שוין יעדער, די בריוו איז נישט קיין בריוו, ס'איז גארנישט. כ'וויל זאגן נאכאמאל פארן עולם, יור דזשעפערדייזינג יור סעיפטי ענד די סעיפטי אוו יור טשילדרען, און דאס וואס מען רעדט זיך איין אז ס'איז דא אזאלעכע וואס זענען געווארן קראנק דערפון לאמיר דיר זאגן, איין וויזיט אין א שפיטאל קען מען אויך קראנק ווערן, און ס'איז מער זיכערער אז עטס קראנק ווערן אז עטס נישט געבן די נידל, ענד איף יו נאו וואטס גוד פאר יו, דאס איז די סיסטעם אזוי גייט עס און מען טוט אזוי. זיי הייבן אן, די דאקטוירים מאכן גרויס געלט פון די קאמפעניס, אלעס קען זיין אמת, אבער מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז מען האט נידלס פאר די אלע זאכן, אמאל איז מען געשטארבן ווי די פליגן פון דעם, זייער זייער נישט גוט אז רבנים מישן זיך אין זאכן וואס זיי דארפן נישט, נאכדעם פארגעסן זיי זיך צו מישן אין זאכן וואס זיי דארפן. יעצט איך האלט אין איין זאגן אז מען דארף וואטשן די קינדער און מען דארף אובאכט געבן און בפרט נאך יעצט בין הזמנים איז געשען דא יעצט אזוי צוויי אינטערעסאנטע זאכן וואס איז געשען איינס איז געשען א מוראדיגע זאך אז א מענטש אין בארא פארק מיט ווייסע האר מען קען אים שוין אנכאפן בקרחתו בגבחתו און ער האט פרובירט אריינצונעמען קינדער אין זיין קאר ער האט זיי געגעבן קענדיס און ברוך השם מען האט אים געכאפט און מען האט אים אויפגעפיקט זאגן אז ער האט שוין געטרייט פינף קינדערלעך צוצורעדן. אויסער דעם איז נאך דא נאך אנדערע אויכעט, און מען האט זיי אלע געכאפט, נאך פיר מענטשן וואס האבן פארבירט צו כאפן קינדער, מען האט זיי אלע געכאפט דורך די שומרים, און מען האט זיי איינגעזעצט, מען זעט ווי מען פירט זיי אריין, איינער זעט אינגאנצן נישט אויס ווי ער איז א אידישער מענטש, זעט אויס ער איז פון די רוסקיס וואס מען האט דא געברענגט. ער איז אלט פופציג יאר, און אלעס האט זיך אפגעשפילט אין פלעטבוש. נאכדעם איז דא נאך א פאל וואס מען האט אויכעט פאבירט, און מען האט א פיקטשער פון די ווידיאו פון אים, ער האט צעצעלאטשעטע האר, ער איז מסתם געווען אמאל א היימיש אינגל, און למעשה אים האט מען נאכנישט געכאפט. די אלע זאכן מאכן ברוך השם גרויסן נאנטקייט פאר הגנת ילדים אז מ'זאל אפהיטן די קינדער ווייל אמאל האט עטס זיך געהאלטן אז איך בין משוגע און היינט זאג איך אז עטס זענטס משוגע און אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן זענען רשעים ימח שמם איך ווינטש זיי זאלן האבן אזויפיל נחת פון זייערע קינדער וויפיל דזשאו דיענדזשעלאו'ס טאטע האט געהאט פון אים אזוי זאל זיך ענק אויסלאזן האסט געהאט א רעכט נעמען אונטערשרייבן סקוקולענער רב א נייער א נייער שטערן א כוכב חדש געהאט אויף מיר אונטערצושרייבן ווער איז ער בכלל וויפיל דיוויזיעס האט ער און די באהאלטענע ווידיאוס

טו אס דעט די פיוטשער גאולה דעט ווי אר וועיטינג פאר איז טו העוו מאר קילינגס ענד מאר דיסטראקשען ענד הי גאוס אראונד דעי אפטער דעי אין די היימישע עולם וויטש הי דאזענט באלאנג עני מאר ביקאוס היז נאט א היימישע איד עני מאר הי דאזענט האוו עני היימישע השקפות איי מין הי קודעוו סעד סאמטינג אבאוט די סקעלענער רעבע טודעי אר סאמטינג סאם אינקארעדזשינג וויו סאו ווי קען בי מאר לייק די סקעלענער רעבע ביקאוס אפטער אלל ווי אר סופאוזט טו בי דזשוס לייק די סקעלענער רעבע לייק די ווישניצער רעבע.

ברענד. אנפארטשענעטלי, אנפארטשענעטלי א פערסאן העד טו דיפענד הימסעלף באט ווי שודנט גאו אראונד ספרעדינג ענד שערינג לייק די אראבס דו, לייק די ענעמיס דו, לייק די גויים דו, דעטס נאט הו ווי אר. נאו איי דאנט אנדערסטענד וואטס וויט דיז אלל טענס אוו פיפל דעט ווי קילד, סאיז געווען א מלמד רב אלטר שמחה מען האט אים אראפ געשטופט אלע סטעפס און ער איז געהארגעט געווארן, נישט אויפן פלאץ באט א פיו דעיס לעיטער, סאיז געווען א מנחם שטארק, איי דאנט אנדערסטענד, יו העוו טו בי א זייעניסט טו בי א קילער, אונז האמיר סאקמערע ק. קאקמערע חסידים מיט לאנגע בערד ביז צום בעלי באטן און זענען רוצחים, מ'האט אריינגעטראגן פעיפערס אין קרית יואל, אריינגעטראגן פעיפערס דארטן אין סיטי האל, מ'האט געוואלט עקסטענדן די ווילידזש, איז געקומען א רבי'ש אייניקל א דר'ערד ליגער א וועלטס גנב, ער האט אפגע'גנב'עט טויזענטער מענטשן, וואגשאל הייסט ער, און דער וועלטס גנב, הער וואס ער האט געטון, ער האט ארויסגענומען א גאן פאר סעלף דעפענס, כ'וואלט געוואלט וויסן וויפיל נאך אזעלכע מענטשן האבן גאנס, לאז אפ זייעניזם מייעניזם. איז סאקמעריזם יעדע איזם סאטמעריזם איז די זעלבע ווי ציוניזם די זעלבע דר'ערד ליגערס. ווען דו קוקסט אויף די פיקטשער פון די רציחה וואס דערמאנט דיך עס? פון שטארק מ'האט אים אריינגעווארפן אין א גארביטש קען. איי ס'האט עס געמאכט א גוי? דער גוי האט עס געמאכט ווייל א איד האט אים געשיקט. ווער ס'האט אים געשיקט? ער איז גענוג רייך אז ער האט זיך אויסגעקויפט. מען געבן פארן גוי צוויי ביז זיבן יאר די אלמנה וויינט און מען זאגט יעדן איינעם גייטס אין דר'ערד. ס'געווען אין סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער א איד וואס ער האט געהייסן. רייניץ, ער האט געהארגעט אַכט און צוואַנציק נולי וועד יונגעלייט, ער האט זיי צוגענומען דעם נדן זיי באשטעלט אין וואלד, און דער פאפא רב, נישט דער ויחי יוסף נאר זיין טאטע, איז עס דערגאנגען, ער האט אריינגעלייגט כוחות, און מ'האט אים איינגעזעצט, און ער האט מודה געווען, ס'איז געווען אזויפיל יונגע ווייבעלעך נעבעך וואס זענען געבליבן עגונות, אונז האמיר א פראבלעם מיט זייעניסטס, די חברה האבן נישט געוואוסט פון זייעניסטס, אברהמעלע הער אויף צו האבן דיינע פיגורס ראנג. פרעגט די גמרא פארוואס. אז מען האט געדארפט מאכן ערי מקלט האט מען אויפן עבר הירדן געמאכט דריי און אויף די אנדערע זייט אין ארץ ישראל אויך דריי, נו איך פארשטיי נישט אין עבר הירדן איז נאר געווען ראובן גד וחצי שבט מנשה אין ארץ ישראל איז דאך געווען די גאנץ כלל ישראל, ענפערט די גמרא גלעד נפישי רוצחים איטס די אולדעסט געים אין די ווארלד ויהי קין איז געווען צוויי מענטשן קין און הבל ויהי קין און וויי וויי ער האט אים געהארגעט ויהרגהו איטס די אולד די עלטסט. עלטסטע מעטאדן אין די וועלט איז דאס. סאו הער אויף מיט די אלע מעשות אהער און אהין. איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, מענטשן קומען צו, סקולענער רב איך האב דיר נישט אונטערגעשריבן וואס פאר א גוט יאר ב באזינגסטו אים שוין אזויפיל וואכן, זאג איך הער אויס לאמיך דיר עפעס מסביר זיין, ענקער פראבלעם איז עטס כאפטס נישט אז סקולענער רב האט נישט געארבעט א טאג אין זיין לעבן, ער האט זיך נישט געלייגט אונטער א באס צו פארעכטן א מאפלער, ער האט געזעסן און קלאמפערשטן, ער האט געדארפט זיצן און לערנען און קלאמפערשטן, וואס ער האט געטון ווייס. פרישע. איז למעשה נעמט מען אזא איד ווי דעם סקולענער רעבן און מען האט אים גענוצט פאר אלע שייגעץ שטיק. איך ווייס, שטערן, ער איז זיינס א קאזין צו וואס, איז אריין און געהאקט אין טיש, מען מוז אונטערשרייבן קעגן נחום ראזענבערג. האט ער געזאגט איך שרייב נישט אונטער, איך זעה נישט וואס ער האט געטון. אבער איך וויל פרעגן א שאלה. ער האט טאקע געטון א גרויסע זאך אז ער האט נישט אונטערגעשריבן, אבער לאמיר זיין ריעליסטיש, אז דו ביסט א רב פון א שטאט און דו זעסט מען נעמט א מענטש און מען באגראבט אים פאר גארנישט, ביסטו נישט מחיוב ארויסצוקומען קעגן דעם? ווען ס'זאל זיין עפעס אן איש ציבור עפעס א תחת לעקער פון עפעס א קהילה פירער צו פון עפעס א רב צו פון עפעס א רבי'ן קומט עטס נישט ארויס איז מוחה אויפן עלבון כבוד התורה מיטן חילול השם עטס זענטס דר'ערד ליגערס דעטס אלל יו אר און ממילא איך האלט אז דער סקולענער רבי איז דער זעלבער שייגעץ געווען אזוי ווי זיין קאזין דער יצחק שטערן ווייל ער האט עס צוגעלאזט און נישט נאר ער נאר ראביי ראזענבלום דר'ערד ליגער אויך געווען די זעלבע זיי האבן געוויסט וואס דא גייט פאר, זיי האבן געוויסט אז מען רעיפט מיידלעך און מען רעיפט יונגלעך, זיי האבן נישט געקערט, עז לאנג עז יו נאו אז זיי קענען זיצן רואיג און ווייטער גנב'נען געלט פונעם עולם האבן זיי עס געטון, דעטס אלל. אז ס'שטארבט א בעל הבית פרעגט אים דער אייבערשטער האסט געדאוונט יעדן טאג? יא. זמן קריאת שמע? יא. האסט געלייגט תפילין? יא. שבת? יא. שטארבט א רב פרעגט דער אייבערשטער גאר אן אנדערן בוק האט דער אייבערשטער דארט, ער הייבט אים אן צו פרעגן וואס האסטו געטון ביסט געזעסן און פרעסן אזויפיל יארן אין אמעריקע און קיינער האט נישט געזאגט אז מען רעיפט קינדער? שעים אן דעם אלל. אברהמעלע, איך וויל דיר זאגן א זאך, איך וויל דיר קויפן פאר פופצן דאלער א יוסף שפיל, איד לאוו טו ביי איט פאר יו, און זאלסט עס וואטשן, נאר דא אזוי, דא יחצל איז געווען דער לץ, און ער זעט א זאק, און ער גייט צו צום זאק און מאקלט אים אן, און ער זאגט געב צוריק מיין יוסף'לען, געב צוריק מיין פעטער, מיין פעטער יוסף. האקט אין אים אריין א שעה, קודם קומט דארטן נפתלי און זאגט אים וואס טוסטו? זאגט ער ער געט נישט צוריק יוסף'לען, זאגט אים דו נאר דו דאס איז א זאק, דאס איז נישט קיין מענטש אפילו, די זעלבע אויך איז זייעניזעם זייעניזעם זייעניזעם זייעניזעם זייעניזעם, הער שוין אויף מיט די משוגענע זאכן, און סאטמאריזעם סאטמאריזעם ס'איז די זעלבע רוצחים געווען, די זעלבע שקצים געווען, נאך אינדערהיים, אין בעלז געווען נאך ארגער, די מקור פון רשעות האט זיך אנגעהויבן אין בעלז, האט זיך אנגעהויבן, ס'איז דא.

אלע חסידישע הויפן. איך זעה ר' מענדעלע וויזשניצער, די רבי פון די שוואנצאנים, די רבי פון די די נייע חסידות רופט זיך וויזשניץ שוואנצאנים, לויפט ארום ווי א פארסאמטע מויז דא אין אמעריקע, מען לויפט ארום מיט באקסעס, מען לויפט ארום שנארן, מען שנארעט, מען מאכט א גאנצע ווינט, א גאנצע בונט, מען בונטעוועט, מען גייט צו מען לויפט ארום צו אלע רעבעס, מען גייט שנארן, מען גייט צו די בעלזער, מען גייט צו די סקווערע, מען גייט צו יעדעם איינעם, וואס איז יעצט געשען? פארוואס אבער מוז עס זיין יעצט, מען גייט צו צו די יום טוב פסח, ער גייט זיצן ביים סדר ווי א פרץ, ווי א מלך מלכי המלכים, מיט אלע זילבערנע כלים. עס וועט נישט פעלן קיין פרעס, ער וועט האבן גענוג מצות. דא אין אמעריקע מען טשארדזשט שוין פֿינף און דרײַסיק דאלער א פונט, פֿערציק דאלער א פונט. ער גייט זיצן ווי מלך מלכי המלכים מיט אויסגעצאלטע מצות וויפיל מצות ער וויל. ער וועט האבן צו פרעסן פון די טייערסטע פיש, די טייערסטע פלייש, ממש ווי א פרץ. פארוואס קומט מען יעצט שנארן ווען זיינע חסידים און אנדערע מענטשן דארפן די געלט יום טוב צו מאכן פסח צו מאכן וויפיל אידן באמת'ן גייען זיך פלאגן פסח צו מאכן ממש יעצט איז אן עמערדזשענסי וויזשניץ גייט גיין באנקראט פאר פסח וויזשניץ גייט אונטערגיין פאר פסח האלט איר נישט אז ס'איז יעצט א ראנג צייט ווען מענדל וויזשניצער קומט צו גיין ווי א משוגענער און קומט שנארן פונקט יעצט? ווער ווייסט פון וויפיל יונגעלייט האט ער יעצט אוועקגענומען די ביסן פון מויל פאר פסח? ווער ווייסט? טייערע יונגעלייט, געדענקט, איר מיט אייער ווייב און קינדער קומען פארן רעבן. אויב איר האט נישט קיין געלט פסח צו מאכן, זאג איך אייך צו טייערע אינגעלייט, דער אייבערשטער וועט נישט הנאה האבן, מען נעמט דאס געלט און מען געבט עס אוועק פארן רעבן, דער רבי וועט האבן א גוד טיים פסח, דער רבי וועט זיצן ביי סדר מיט די טייערסטע זילבערנע כלים, מיט גבאים, מיט משרתים, מיט עסן און פרעסן, טייערע אינגעלייט, עטס דארפטס די געלט פסח צו מאכן, צו קויפן עסן, קויפן טייערע מצות, קומט פסח'ס מיט א ביזנעס, אלעס גייט ארויף, די פלייש און פיש, מען דארף האבן זיך צו. בגדים פאר אייך פאר אייער ווייב און קינדער, דא נאט גיוו מאני נאו פאר די רעבע, טייערע אינגעלייט לאטס ענק נישט פאפן לאטס ענק נישט נארן זייטס נישט קיין חסידים שוואנצאנים, איף יו העוו א ליטל ביט מאני פסח צו מאכן איר קומט קודם, עניי עיריך קודמים, מענדעלע וויזשניצער וועט נישט אויסגיין פאר הונגער די פסח, דא נאט גיוו א ניקל יעצט פאר די רעבעס חסידות. טייערע וויזשניצער חסידים, וויזשניץ די שוואנצאנים. איך וועל רעדן סטרעיט צו ענק אינגעלייט נאכאמאל פון די חסידות וויזשניץ שוואנצאנים וואס זייער רבי איז הרב הגאון הקדוש והטהור ר' מענדל האגער שליטא, די רבי איז געווען דא אמעריקע יעצט ער איז שוין צוריק געפארן און ער מאכט א טאראראם כאילו וויזשניץ גייט יעצט אונטער און ביז פסח גייט שוין נישט זיין קיין שריד ופליט פון די וויזשניץ שוואנצאנים'ס חסידות. ער וויל אוועק נעמען די לעצטע ביסן פון ענקער מויל וואס עטס דארפטס באמת'ן פאר פסח און עטס ווייסטס עטס דארפטס די געלט פאר פסח לאמיר מאכן א שטיקל טשעינדש קומטס לאמיר זיך אדורך רעדן לאמיר מאכן א טשעינדש לעטס גאו און לאמיר טון א זאך פונקט פארקערט, די רבי וויל מען זאל אים געבן, די רבי וויל מען זאל אים פאשענען, די רבי ווען ער כאפט אן אטאק זאל שטענדיג זיין געלט, אניט וועט ער כאפן אן אטאק און ער'ט זאגן עס איז נישט קיין חסידים שוואנצאנים, והראיה מען געט נישט אוועק די לעצטע ביסען פון מויל, שוואנצאנים שוואנצאנים, יא וואט עבאוט איט. עטץ חסידים זאגטס פאר רבין גיב א קוק רבי אונז זעמען דיינע שוואנצאנים אונז גיימער אין פייער פאר דיר רבי אונז דארף מיר יעצט מצות רבי אונז דארף מיר פיש פאר יום טוב רבי אונז דארף מיר פלייש פאר יום טוב רבי אונז דארף מיר בגדים פאר זיך די ווייב און די קינדער לאמיר זעהן וואס דער רבי וועט פאר ענק דעליווערן. ער וויל אגאנצן צייט מען זאל זיין חסידים שוואנצאנים, מען זאל אים דעליווערן, מען זאל זיין א שוואנץ, מען זאל לעקן זיין תחת און מען זאל זיך ביקן פאר אים, ער האט געמאכט א נייע סטייל שוואנצאנים, ער וויל נאר חסידים שוואנצאנים. יעצט לאמיר טשעקן צי דער רבי איז אויך א שוואנץ. וואס איז דער רבי גרייט צוריק צו טון פאר אונז אז אונז זאל מען וועלן זיין א שוואנץ פאר אים? רבי איך דארף מצות, וועסט מיר דעליווערן מצות? רבי איך דארף פיש פאר יום טוב, ווייל דער רבי וועט מיך דעליווערן פיש? רבי איך דארף פלייש פאר יום טוב, וועט דער רבי מיך דעליווערן פלייש? עטץ עטץ עטץ, עטץ זאלטס זיין שוואנצנים, עטץ זאלטס אוועקגעבן די לעצטע ביסן פון מויל וואס עטץ דארף פאר פסח פארן רבי'ן, עטץ טשעלענדזשט ענק ענקער רעבן, וואס איז ענקער רבי גרייט צו טון פאר ענק? ער דארף אויך זיין א שוואנץ פאר ענק צוריק. איטס א וואן וועי סטריט, אויב די רבי וויל איך זאל זיין א שוואנץ חסיד, דארף די רבי אויך זיין א שוואנץ. נישט ער'ט זיצן פסח ווי א פרץ און איך וועל בלוטיגן ווייל איך האב געדארפט אוועקגעבן מיין לעצטע ביסן פון מויל ווייל די רבי האט געכאפט אן אטאק. סאו הייבטס אן צו טשעלענדזשן גאו ענד טשעלענדזש יור רבי, גאו טשעלענדזש יור רבי, רבי איך דארף מצות, די רבי וויל מיך ארויסהעלפן, איך דארף פיש, איך דארף פלייש א יום טוב, די רבי וויל מיך ארויסהעלפן, איך דארף קליידונג פאר מיר, מיין ווייב און מיין קינדער, די רבי וויל אונז ארויסהעלפן, גייטס ענד טשעלענדזש יור רבי, צי ענקער רבי איז אויך אזוי גרייט צו גיין אין פייער פאר ענק, דעמאלטס קענט עטס אנהייבן צו גלייבן אין שוואנצאנות, טאמער נישט געטס נישט קיין ניקל פאר ענקער רעבן ווייל די עטס ווייסט גאנץ גוט די רעבע וועט נישט אונטערגיין ער'ט זיצן פסח ווי א פרץ מיט זילבערנע כלים מיט משרתים מיט קעכערס מיט מצות מיט פיש מיט פלייש אים גייט גארנישט פעלן סגייט ענק פעלן און ער וועט זיצן און לאכן איך בין די פרץ און זיי בלוטיגען כהאב געסאקט פון זיי די מאני יעצט לאך איך פון זיי נאנאנאנאנאנא דאונט בי לייק דעט רבותי דאונט בי לייק דעט טשעלענדזש טשעלענדזש יור רבי טו. אויב איז ער נישט קיין חסיד פאר ענק, זייטס נישט קיין טיפשים פאר פאר אים. איטס א וואן וועי סטריט. לעט מי טעל יו וואן טינג, ס'דא איין פראבלעם, מען האט נישט ליב צו הערן דער אמת, און אסאך מאל זאגט מען אמת טוט וויי. ס'רייסט אין הארץ, אינגעלייט פלאגן זיך א פסח צו מאכן. די פרייזן פון מצות גייט ארויף פון יאר צו יאר ווייל ס'איז געווארן א ביזנעס. דער אייבערשטער קוקט אראפ פון הימל און קיינער טראכט נישט דערפון. ס'דא מצות? כ'וועל בלוטיגן מיינע אייגענע ברודער, כ'וועל ארויפשרויפן די פרייזן. קען מען עס יא עפארדען צו קויפן צו נישט? ס'דא א תירוץ פארוואס מ'שרויפט עס ארויף? ווי איז איינער וואס זאל זאגן א ווארט? אינגעלייט דארפן טאקע קענען א פסח צו מאכן, ס'קאסט פֿינף און דרײַסיק פונט צו פֿערציק פונט א פֿערציק דאלער צו פֿינף און דרײַסיק דאלער א פונט מצות, ס'איז דאך א הימל געשריי, אבער אלעס גייט ארויף, די פיש, די פלייש, אבער ס'קומט דא א רבי וואס האקט א לעבן, ער פליעט אין אין פירסט קלעס, ער קען פליען ווי ער וויל ווען ער וויל, מען צאלט אים אויס די אלע הוצאות, מען צאלט אים אויס די טיקעטס, מען צאלט אים אויס זיין שוואוילטאג, ער קען פליען קיין שווייץ, ער קען פליען קיין האלאנד אדער אין לאנדאן, ער קען טון וואס ער וויל, ער איז א מלך מלכי המלכים, א פרץ פאר זיך, ס'גייט אים גארנישט פעלן די פסח, ער גייט זיצן ער מיט זילבערנע כלים, מיט גאלדענע כלים, מיט גבאים, מיט משרתים, מיט קעכערס, מיט קעכעטעס, ס'עט זיין פון די בעסטע צו עסן, פון די טייערסטע, די טייערסטע מצות מיט פיש און פלייש, ער טוט אן זיך נייע שטריימלעך מיט נייע טליתים מיט נייע בגדים נייע פידזשאמע בעקיטשעס פאר פסח, ער קומט יעצט אוועקנעמען די לעצטע ביסן פון מויל פון מענטשן וואס די מדינה האט אויפגעהערט צו שטיצן וויזשניץ, וואטס יור פראבלעם? וויזשניץ גייט אונטערגיין? יעצט ווען יונגעלייט דארפן פסח מאכן קומט די מענדל וויזשניצער כאפט זיינע אטאקס, מען דרייט איבער וועלטן, מען לויפט ארום מען זאל אריינלייגן געלט, וואט אבאוט אמאל זאל ער אויך טראכטן, איך פארלאנג און איך פארלאנג פון מיין חסידות מען זאל זיין א שוואנץ און אויב נישט וועל איך כאפן אטאקע און ער האלט משוגענע דרשות און שוואנצאנים און שוואנצאנים. לאמיר זעהן צו ער איז אויך א שוואנץ פון זיינע מענטשן. לאמיר יעצט זעהן פונקט פארקערט די פיקטשער. רבי איך דארף מצות, רבי איך דארף פיש, רבי איך דארף פלייש, רבי איך דארף בגדים פאר יום טוב. לאמיר זעהן וויפיל איז ער מסכים צו טון פאר זיין חסידות. יעצט קומט ער שנארן פון זיינע מענטשן פון אנדערע מענטשן פונקט פאר פסח וואס וויזשניץ גייט אונטערגיין? וואטס יור פראבלעם? ס'איז א עוולה גדולה יעצט קומט דער פרא שנארן, איטס א ווערי ביג עוולה. לאמיך דיר זאגן עפעס א זאך. די ליבשאפט איינער זאל פאר אנדערן ארויסקוקן, דאס איז דאך געפייגערט. ער איז נאך היטלער געהארגעט. יעצט פארוואס זאל דער איד נישט נעמען דריי מאל אזויפיל געלט? פארוואס זאל ער רחמנות האבן אויף דיר? זאל דאס געלט זיין ביי אים. דו האסט נישט צו מאכן פסח? ברעך קאפ, גיי צו די שנאר ארגענעזעישאנס. סאו וויי אר יו קאמפלעינינג אלל דעי? איך פארשטיי נישט. איך האב נישט געקענט באקומען מצות אין סאטמאר ווייל ר' יודל'ס זון דוד האט געזאגט איך בין א חרם מען טאר מיר נישט פארקויפן נאר אויב איך ברענג א צעטל פון די רבנים אז מען מעג מיר פארקויפן מצות.

וואו שטייט דו מוזט געבן פאר אידן אין ווילימסבורג? און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, זאלסט פארשטיין איין זאך, דו פרעגסט פארוואס מענדעלע לויפט ארום נאך געלט? מענדעלע לויפט ארום נאך געלט ווייל די גרעסטע גבירים האבן אים איבערגעלאזט, ער גייט נאך צו שפארן, א מזל די מדינה האלט אן די חינוך ווען נישט וואלט ער נישט געהאט גארנישט, און איך האב געוואלט אויכעט געבן א מעסעדזש פאר די קינדער פון סקלענט, זיי האבן זיך ארויפגעשטעלט און זיי האבן געוויינט, אוי דער טאטע, דער טאטע, דער טאטע, דער טאטע.

ווייל פערלמוטער איז זיין גאדפאדער, און נאך ער קיי וואן אויף ווילימסבורג, אונז גיימיר אים צוריק רודף'ן, אונז האמיר נישט קיין מורא, אפילו פאר דעם שייגעץ שטערן, דער וואס דרייט אן דא מיט געלטער מיט גניבות, העי, דעט העז נאטינג טו דו וויט אס, אונז קעמיר זיי נישט, אונז זעמיר נישט גורס סאקמער קאקמער מיט אלע זייערע שייגעץ שטיקער, סאו וויל איך דיר זאגן סקולענער קינדער, וואס האסטו אזוי געוויינט, אן אלטער איד ניינטי פייוו געשטארבן באגראבן א גוטן טאג, ס'איז אווער. און ממילא די שייע יאנקל שייגעץ די ביסט נאך אלץ שולדיג אן אפאלעדזשי פאר די אלע מענטשן וואס די האסט פגע געווען, די וועסט נאך פאר דעם באצאלן מיט בלוט, דיין זיידע האט זיך מוסר נפש געווען פאר יעדן איד און אפילו דיין טאטע וואס איז אויך געזעסן אין תפיסה, און די שייגעץ ביסט געגאנגען ארויסשטעלן א חרם אויף א איד? דער חרם וועט דיך באגראבן לנצח נצחים, דירסט נישט זען קיין הצלחה, נישט מיט דיינע קינדער, און נישט מיט דיין רביסטעווע, און נישט מיט דיין פרנסה, און נישט מיט דיין ווייב. נאכן חרם ביסטו שיער געהארגעט געווארן אין מאנטריאל אין א שפיטאל. דארסט געדענקען איין זאך, דו האסט דיך גע'חנפ'עט און גע'חבר'ט מיט די ראנג פיפל. סאקמער זענען רוצחים, זיי זענען תושבי גלעד, נאך פון דער היים אלטע רוצחים, באקאנטע רוצחים, דו האסט מיט זיי נישט געטארט גיין אינאיינעם.
איים סארי טו טעל יו וואן טינג, איי דו נאט עגרי וויט יו. ס'דא למשל א מצה בעקערי אין בארא פארק וואס האט יעצט ארויפגעמאכט א פונט פאר פֿערציק דאלער. יא, פארוואס ווען ס'קומט א יום טוב, די אייבישטער זאגט משל סוכות זאל מען נעמען אתרוג א לולב, מ'שרויפט ארויף די פרייזן, די אייבישטער זאגט פסח טאר מען נישט עסן קיין חמץ מען זאל נעמען מצות, יעדעס יאר קוק די אלע מצה בעקעריס מ'גייט ארויף פון פֿינף דאלער ביז צען דאלער, ס'איז דאך א הימל געשריי, ס'דא אינגעלייט וואס שטייען און בעטן זיך, געטס מיר א דיסקאונט, געטס מיר א דיסקאונט, פארוואס טאקע טוט מען דאס? אבער ווען ס'איז נאר די מצות, די אתרוג און די לולב, אלעס גייט ארויף יום טוב, פון פיש ביז פלייש ביז גראסערי, פארוואס ווען ס'קומט א יום טוב איז אנדערש ווי א גאנץ יאר? פארוואס דארפן נעבעך ארומלויפן פסח צו א חלוקה זוכן פאטעיטעס מיט אייער? טוט דאס נישט וויי? זעמער נישט מאמינים בני מאמינים? וואס הייסט וואס הייסט דו קומסט זאגסט סאיז נישט קיין פראבלעם מען שרויפט ארויף די מצות? סהאלט שוין ביי פֿערציק דאלער א פונט אימעדזשין נעקסט יאר פֿופֿציק דאלער א פונט סוועט קומען א טאג מעט נישט קענען עפארדרען צו עסן מצות נישטא א רבי וואס זאל מוחין נאר וואס איז מען מוחה די מדינה ציונות ציונות די מדינה די מדינה ציונות

כ'האב נישט קיין פראבלעם דערמיט. איז במילא איך זאג דיר נישט אז דו זאלסט דיך נעמען עסן מאשין מצות, אט דעמאלט זאלסטו זאגן אז איך בין קעגן א דברי חיים, חס ושלום. איך מיין דיר נאר צו זאגן, די אלע זאכן וואס אונז טוהן מיר, טוהן מיר נישט פארן אייבערשטן, מיר טוהן מיר פאר דעם נעקסט דאור נעיבער. און צו פליזן דעם נעקסט דאור נעיבער איז זייער שווער. איך זאג אייביג, איך זאג ביי מיר אין שטוב, צו פליזן דיך איז גרינג. צו פליזן אַכט ביליאן מענטשן יור נעווער גאנא סוקסיד. יעצט ס'דא אסאך אנדערע זאכן וואס מען קען קויפן. ס'איז דא זאכן. מאך עס נישט אזוי געפערליך. און נאכדעם איז דא אזוי. ס'איז דא ווער זיי וועלן פארטיילן די זאכן די עסנס אויף פסח. זיי באקומען דאס אומזינסט פון סיטי הארוועסט. ס'איז דא וואס זיי געבן אזעלכע פארפוילטע זאכן אז מ'טאר עס אפילו נישט אהיים ברענגן אין שטוב. ס'איז פול מיט מייזן מיט ראטן מיט קאקעראטשן. דאס איז דער עולם. וואס מיר האט דערציילט איינער וואס ער מאכט כשר'ע קענס. נישט יעצט, יארן צוריק, נאך דרייסיג יאר צוריק, האט ער געזאגט מ'איז אריין צום דברי יואל, מ'האט געזאגט פארוואס מוז א כשר'ע זאך קאסטן אזוינפיל טייערער, האט דער רבי געזאגט וואס זאל איך טון אז מיינע אינוועסטערס, די מענטשן וואס זיי לייגן אריין געלט, ווילן פארדינען פֿיר הונדערט פראצענט, ווייסט וואס זאלן טון? זאלן נעמען אנדערע הכשרים, איך האב גערעדט מיט א איד וואס ער איז אין באלטימאר דער הויפט רב, ער איז דער בעל מכשיר דארט, ער שטעלט צו, עה, מאשין מצות די זעלבע ווי האנט מצות. פאקטס. ער האט גוים ארבעטן דארט פאר אים, און ער האט אזאלעכע וועלגערערס, ער האט ער האט אלעס פאטענטירט. ס'איז האנט מצה, עס איז נישט קיין מאשין, ס'איז ווייניגער ווי אַכצן מינוט, מען קלינט אלעס אפ. נאר דו'סט דאך נישט נעמען פון אים, פארוואס ער הייסט היינעמאן, ער איז דאך א חיה, ער איז געגאנגען צו די בחירות, ער האט געוואוט פאר פאר פייגע טייטלבוים, נישט פאר פייגע טייטלבוים, וויאזוי האט זי געהייסן די פריים מיניסטער אין ארץ ישראל, די פרוי, בן גוריון'ס נעקסטע. גאלדע מאיר. דו פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר. עס איז צעדרייט אויף טויזנט משוגע. דו האלטסט אז איין הכשר פון די התאחדות איז מער כשר'ער ווי די או יו? אפילו אויף פסח? נאו וועי! איז אז דו קענסט עס נישט עפארדן, מאך אויס דאגה. עס איז עניוועי קיין איינס נישט כשר'ער. איך זאג נאכאמאל, איך געב צען טויזנט דאלער פאר איין פונט בהמה פלייש וואס איז גלאט מיט אלע הידורים. ס'נישט דא! נאו סאטש ענימעל! מ'האט געכאפט אז אין די עדה האבן גענומען די בארקעלי טשיקנס און זיי האבן עס אפגעפעינט און ס'איז נאך געווען נאס געפעינט און מ'האט עס געכאפט אז ס'איז געווען טרייף. פארגעס די בארקליס, אן א מסורה. סאו, איך זאג נישט זאלסט גיין עסן טרייפות. איך זאג דיר נאר איין זאך, דאס האט נאך די רבי אריינגעברענגט, ער האט געזאגט וואס זאל איך טון אז די אינוועסטערס ווילן נישט מאכן ווייניגער. שוין, איז ער דאך אויך גערעכט. ער קען דאך נישט הייסן ער גייט אריינלייגן א הונדערט טויזנט דאלער קען דאך נישט הייסן ער זאל עס דיר געבן. סאו, ס'האט זיך געעפנט, איך ווייס וויאזוי ס'הייסט די גרויסע סטאר אין בארא פארק. בינגאו! טריי טו יוטילייז דיז פיפל, דאונט בי פוליש, און אז ס'שטייט נישט דעם דעם דעם ס'קען נישט פישן דעם איצעלע גליק'ס סיגניטשער דערויף, מיינט אז ס'אפשר נאך כשר'ער. איינער האט מיר געוויזן אפאר חדשים צוריק האט מען נאך פארקויפט די די טשיקנס ווי דער מילך קעסטל רב געט א הכשר, וואס די פאבריק איז שוין פינף יאר צוגעשפארט צו צען יאר. דאס איז אזא קארופציע. דער ווייל דארט ליגט די געלט, כי שם הזהב איז במילא וויל איך דיר זאגן דאונט טעיק איט סיריעס, קענסט גיין קויפן קענד פודס מיט א הכשר פון די OU אויף פסח און דאונט קיל יורסעלף ביקאוז ס'איז די זעלבע מעניופעקטשער, איינער האט מיר געזאגט וואס ארבעט ביי מימארט אז אהרן טייטלבוים טוט פעקעדזשן אלע זיינע פליישן די קאלד קאטס איז ביי מילמארט.

היינט אויכעט, ווייסט, דו זאגסט וועגן די אתרוגים, ווייסט דו קענסט היינט קויפן פאר צען דאלער א כשר'ן אתרוג א מהודר'דיגן, קומען ליובאוויטשער בחורים פון מאראקא, עס קומען אימפארטערס, די גארביטש גייט זיך אויך אפשטעלן איינמאל, נאר עס איז א רחמנות אויף אונז, וויאזוי האט ער געזאגט אמאל? משה מאנטעפיורי האט געזאגט, אינגעלייט האבן אינוועסטעד דעמאלטס אין סטאקס און פיוטשערס, זאגט ער, כ'האב נאר רחמנות ווען ס'וועט אראפגיין און אלע בלייבן ארעמעלייט, דאס זעלבע זאג איך דיר אויכעט, נעם דיר נישט צום הארץ, האסט א פראבלעם? מוזט נישט קויפן אין וויליאמסבורג. גיי ערגעץ אין אן אנדערן סטאר מאך אן ארדער, און און קודם כל אין בארא פארק קאסט טשיז און קריעם העלפט ווי אין ווילימסבורג ווייל די חברה האבן נישט קיין מורא פאר קיין חלב עכו"ם, דער מעניופעקטשערער פון מהדרין און דזשעי דזשעי האבן פאר זיי מורא. סאו טריי צו רילעקסן און טריי צו מאכן אז דיין בודזשעט זאל זיך מיעטן, ענד דאונט קאמפלעין ביקאוז איטס נאט גאנא העלפ דו האסט צו טון מיט רוצחים, ס'האט א איד געזאגט און איך זאג עס נאך. איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף היטלערן פון די אידן וואס ער האט אויסגעהרגעט אפילו ס'געווען דארטן רבנים און צדיקים און קדושים און טהורים, אזוי ווייט ווי איך בין אויף אים ברוגז די סקאם אוו די ערט וואס ער האט אונז איבערגעלאזט, אונז דארפן מיט דעם קאמפלייען, מיט דעם דרעק, פארשטייסט? סאו דעטס איט. און די זעלבע זאלסטו וויסן סקולענער רבי יעצט אוועק, וואס האט ער געטון פאר סאסייעטי? וואס האט ער זיך נישט אריינגעלייגט? פארוואס דארף עס אזויפיל קאסטן? פאר ווען? דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט אמאל געהערט אז די מצה בעיקערי האט געמאכט א רעוועניו פון טויזנט דאלער האט ער געזאגט איך בין נישט צופרידן. ער געזען זאל נישט מאכן ווייל ער געוויסט ס'קאסט נאר דעם הכשר, ס'קאסט נאר דאס אידישקייט, דאס איז געווען זיין בעקערי, די עדס קען קאנטראלירן, אבער ער קען קאנטראלירן מהדרין? ער קען נישט קאנטראלירן די אלע זאכן, און איך האב דיר צו זאגן נאך א זאך, איך האב אמאל געבעטן ביי הערשי'ס, איך בין געגאנגען דארטן וויזיטן, און זע אלע קינדער עסן זיי, זיי ווערן טמא אין גאנץ ארץ ישראל, ס'אלץ חלב עכו"ם, האב איך געזאגט פאר הערשי'ס איך וויל ווערן א משגיח אן א געלט, איך דארף נישט קיין געלט. כ'בין א איד וואס כ'בין פארמעגליך, איך דארף פון דיר גארנישט, גיב מיר ווען דו מעלקסט, איך וועל דאס מאכן א כשר'ע ליין, איך וויל אריינקומען. די או יו האט נישט געלאזט, ווייל זיי האבן מורא געהאט כ'וועל דערגיין נאך זאכן וואס דארט טוט זיך. דאס איז גילאד נפיש'ע רוצח'ע, דאס זאלסטו דיך אויסלערנען. פרומע אידן, ליטווישע אידן, בני תורה, דעם גאון'ס מענטשן, דעם בעל שם טוב'ס מענטשן, ס'איז אלץ. פול אוו טאש, אלעס גייט אריין אין טאש, און וואס ס'גייט נישט אין די טאש האט מען דיך אין דר'ערד. דאס וואס מ'טיילט קמחא דפסחא איז אויכעט ווייל ס'ליגט דערין געלט. מ'גנב'עט אין דעם מיליאנען, דו ווייסט נישט ס'איז דא סיטי הארוועסט וואס שיקן דא מיליאנען, גייט עס אריין דארטן פאר די גרויסע גראסעריס און זיי פארקויפן עס. מיר האט א פרוי געזאגט, זי האט געארבעט אין איינע פון די גרויסע גראסעריס, זי האט געזאגט איך פארקויף נישט קיין גרעיפ דזשוס פאר קיינעם ווייל נחום ראזנבערג האט געזאגט אז דאס איז געגנב'עט און מ'קען מיך איינזעצן. קען אריינקומען א מענטש און פרעגן צו ס'איז פארקויפט וועל איך אים זאגן יא, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אונז לעב מיר צווישן רוצחים און אונז דארף מיר פייטן פאר אונזערע רייטס און מען דארף נעמען אזא איד ווי רב היינעמאן און מען דארף אים פרעגן וועלעכס איז כשר אפילו פאר היימישע מענטשן און מען דארף אנהייבן צו קויפן די פראדאקטס דער איז נאטינג ראנג איך זאג דיר נאכאמאל סאיז מעניופעקטשערט מסתם אויפן זעלבן פלאץ און אין די זעלבע צייט. די מצה בעקעריס זאגן פארוואס זיי גייען ארויף יעדעס יאר מיט נאך צען דאלער ס'האלט שוין ביי פערציג דאלער א פונט ס'זענען אמאל געווען מער רוסישע פרויען, היינט האט מען בית רחל מיידלעך, אדער מ'האט געמאכט א נייע זאך, מ'נעמט אריין בני תורה, זיי רופן עס אן בני תורה, יעדע בחור'ל וואס זיי ברענגן דארט אריין, אן קיין בעקגראונד טשעק, אן גארנישט, איז בני תורה. לאמיר זאגן טאקע מ'דארף באצאלן טייערער פאר א איד קען מען ארויפגיין, סאו יעדעס יאר גייט מען ארויפגיין מיט צען דאלער ווייל בני תורה, רייט? גיי ארויס אין גאס, ס'האט אנגעהויבן צו ווערן א נייע זאך, יו קען טשעק איט פאר יורסעלף, ס'פארן ארום תלמוד תורה באסעס פון אלע היימישע מוסדות אנגעפאנגען סאטמאר זאלי און סאטמאר ארוינים, שווארצע דרייווערס, דאס ווערט אנגערופן מענטש טשיפ, יעצט קוועסטשן ווען האבן זיי געפרעגט די עלטערן צו מ'איז מסכים צו נעמען שווארצע דרייווערס פאר אונזערע תינוקות של בית רבן מ'זאל זיי פירן אין חדר און צוריק, וואס איז די בעקגראונד פון די שווארצע דרייווערס, אונז טראסט מיר די שווארצע דרייווערס מיט אונזערע קינדער, יא? דאס איז אקעי, יעצט. פארוואס אבער טוט מען עס? ווייל ס'איז ביליגער ווי דארפן באצאלן א אינגערמאן וואס האט א ווייב מיט קינדער דארף מען מער באצאלן, יא? סאו פארוואס דארט גייט נישט אראפ די פרייז פון שכר לימוד, דארט גייט נישט אראפ די פרייז פון טראנספארטעישן אפילו די באס איז שוין פופציג מאל אויסגעצאלט, אפילו די אלע מוסדות האבן באקומען די באסעס פון א גאווערמענט פאנדעד, דו געדענקסט ווען מ'האט געטיילט באסעס פאר אלע מוסדות? די גאווערמענט גאר האט עס געטיילט בחינם פאר יעדע מוסד, ס'איז א פראגרעם, מ'האט קיינמאל פאר די באסעס נישט געצאלט אבער מ'מאכט א פארטי און מ'שנארעט, מ'בעט קרן הבנין, שכר לימוד, טראנספארטעישן, פיין, געזונטערהייט, אבער אז מען נעמט טשיפ שווארצע דרייווערס, וואס איז דא א תירוץ, די פרייז בלייבט די זעלבע אדער מען העכערט עס, פארוואס דא מעג מען העכערן ווען מען האט גענומען טשיפ דרייווערס? דא טענה'ט מען פארוואס קלאפט מען ארויף די מצות, ווייל מען האט בני תורה ארבעטארעס, שווארצע דרייווערס, נישט נאר ס'בלייבט די זעלבע פרייז, דארט קלאפט מען אויך ארויף, וואס איז דא די תירוץ? און דו האסט גוט געזאגט אז אין בארא פארק קאסט די מאכלים די טשיז מילכיגס אלעס ביליגער ווי אין וויליאמסבורג סאיז טאקע באוויסט די וויליאמסבורגער אידן וועלן אלע זאגן און סאיז אמת איך קום פון בארא פארק פארוואס די גראסערי אין בארא פארק אלע גראסעריס זענען ביליגער ווי וויליאמסבורג וואס איז פשט ווען מוואקט אריין אין די זאך וואס הייסט וויליאמסבורג אלע גראסעריס זענען טייערער ווי בארא פארק פארוואס? די מילך איז פון א אנדערע קו, די ברויט איז פון א אנדערע אוון, די טשיז זענען פון אנדערע קאמפאניס, די זעלבע דזשעי דזשעי, מהדרין, ווי דו גייסט קויפן אין בארא פארק, אין וויליאמסבורג איז טריפל די פרייז, וויי? מען האט פסח א גאנץ יאר, און דו ביסט טאקע גערעכט, פארוואס קאסט מילך, ברויט, און וועדזשטעבלס אין בארא פארק ביליגער? אין וויליאמסבורג קאסט דריי מאל די פרייז, וואס איז דאס ווארט מען האט אריינגעוואקט אין א גראסערי וויליאמסבורג, פארוואס טאקע איז עס טייערער? פארוואס איז פשט? אלע אינגעלייט וויינען דאס און אלע זאגן עס און מען פילט עס, פארוואס? א וויליאמסבורגער גראסערי איז פופציג מאל טייערער ווי א בארא פארקער? דו יו העוו עני ענסער אן דעט? איז עס נישט קיין הימל געשריי? סאו דו ווילסט הערן א שטיקל דרשה, וועל איך זאגן א שטיקל דרשה. נעכטן איז געווען א גרויסע לוויה, אונז האבן געהאט א גרויסע פארלוסט, איינער פון די זקני אדמורי"ם בדורינו, פון די עלטסטע אדמורי"ם, די חשובסטע אדמורי"ם, א הייליגע צדיק, איז ליידער נסתלק געווארן פון אונז, אונז האבן נישט דעזערווד אונז זאלן האבן ער זאל ווייטער זיין צווישן אונז, האט, איך ווייס, די אייבערשטער אונז געגעבן א פאניש, ער האט אוועקגענומען פון אונז איינער פון די גרעסטע צדיקים בדורינו, פון די עלטסטע צדיקים. בקיצור עס איז געווען א ריזיגע לוויה, איינער שאצט הונדערט טויזענט מענטשן, איינער זאגט א מיליאן, פון מיין וועג זאל מען זאגן פינף מיליאן, די פראבלעם איז נישט וויפיל מענטשן עס זענען געווען, יעצט וויל איך פרעגן א שאלה, די פראבלעם איז איין זאך, וואס האט מען זיך מקבל געווען נאך אזא גרויסע פארלוסט און נאך אזא גרויסע לוויה, גייט מען זיך פארבעסערן ביי די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך? גייט מען זיך פארבעסערן איינער מיטן צווייטן, בין אדם לחבירו אדער בין אדם למקום, גייט מען זיך פארבעסערן מיט וואס? וואס האט מען זיך מקבל געווען נאך אזא מעסעדזש, נאך אזא קלאפ, נאך אזא פאטש וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן נעכטן, ס'איז נסתלק געווארן איינער פון די גרעסטע צדיקים בדורינו, וואס האט מען זיך אויסגעלערנט דערפון, וואס האט מען זיך מקבל געווען דערפון? וואס גייט געשען? ס'גייט זיין אזוי, אזוי ווי אייביג, נעכטן געווען א לוויה, מארגן גייט די וועלט ווייטער, אלעס גייט ווייטער אן נארמאל, וואס האט מען זיך אונטערגענומען יעדע מענטש צווישן זיך, מ'איז געקומען לויפן צו א לוויה, וואט דיד יו טעיק אפאן יור סעלף, וואס? כ'וועל זאגן וואס, כ'על מיר נישט צורירן צו א סמארטפאון, דאס גייט מען הערן, כ'על מיר נישט צורירן צו א סמארטפאון, יא, לייג אוועק די סמארטפאון יעצט אויפן זייט, ס'איז דא א מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, ס'איז דא א מצוה זאלסט ליב האבן איינעם דעם צווייטן, בין אדם לחבירו, בין אדם למקום, ס'איז דא א מצוה פון ביקור חולים, ס'איז דא א מצוה, אזויפיל קען מען אויפטון פארן טאג, וואס האט זיך עני איד וואס איז נעכטן געווען ביי די לוויה מקבל געווען אויף זיך, וואט א טשעינדזש אר יו גאוינג טו טעיק אפאן יורסעלף?

דו זאגסט וואס מען האט אויף זיך מקבל געווען, ס'איז געשטארבן אזא צדיק ווי דער סקולענער רבי, וואס הייסט וואס זיך מקבל? מאטי, יור אוט אוו יור מיינד, יו דאנט נאו וואטס גאוינג אן, מען האט מקבל געווען אז מען וועט שעלטן די ציונים, און מען וועט זאגן מען טאר נישט נעמען קיין געלט פון זיי, און מען וועט מאכן א גרויסע אסיפה, און אפאר עסקנים וועלן אוועק לייגן פופציג פראצענט אין די טאש, און די אנדערע פופציג פראצענט וועט מען געבן פאר די ארץ ישראל'דיגע עסקנים. דאס איז וואס מ'האט מקבל געווען. מאטי, דו רעדסט לשון הרע אויף כלל ישראל, אונז זעמער דאך אזוי ערליך, אזוי פרום און אזוי וואויל, דו פרעגסט וואס אונז האמער מקבל געווען? מ'האט מקבל געווען צו שעלטן די ציונים, ימח שמם וזכרם! ימח שמם וזכרם! יעצט, דא איז א גאנצע קאנטראווערשל אישו צו סאטמאר האט יא אינוועסטעד צו נישט, כ'וועל ענק עפעס זאגן, בעלזער רב האט געבויעט איינע פון די שענסטע שטעטלעך אין ירושלים, איי מין, קלעסי, ס'קאסט דארט א דירה מסתם זעקס זיבן אדער אכט הונדערט טויזענט דאלער. עטס ווייסט ווער זיינע אינוועסטערס זענען געווען? סאטמאר אידן! אפאר קען איך. ער האט זיי געזאגט איך זאג ענק צו, קיין פארלוסט וועט עטס נישט האבן, עטס קענטס מאכן וויפיל געלט עטס ווילטס, ענד דעטס איט. איי די ציונים? הע. איך האב אמאל נישט געוואלט עפענען אן אקאונט פאר א גרויסן גביר וואס ער האט געגעבן צדקה און באנק לאומי האט געזאגט איך געב א האלבן פראצענט מער האט ער געזאגט איך קען מאכן יעצט אסאך געלט דורך געבן צדקה זאג איך די טארסט נישט קיצור ער שלעפט מיך אריין צום ווייס פרעזידענט דעמאלטס פון באנק לאומי און ער ווייזט מיר לייביש לעפקאוויטש האט אונטערגעשריבן ער האט גענומען א לאון און ס'איז געווען אונטערגעשריבן אז ביז ווילאנג מ'וועט נישט צוריק צאלן דעם לאון דעמאלטס טאר מען נישט גיין פראטעסטירן קעגן די מדינה. האסט געזען סאטמאר זאל גיין פראטעסטירן קעגן די מדינה? ניין, ווייל די לאון איז קיינמאל נישט באצאלט געווארן און ס'וועט נישט באצאלט ווערן ביקאוז זיי זענען נישט אינטערעסירט צו באצאלן און יענע זענען נישט אינטערעסירט עס צוריק צו נעמען זיי האבן געקויפט אז מ'זאל נישט מאכן קיין פראטעסט פאר א האלב מיליאן דאלער. די ווייסט וויפיל בלאפערס און שקצים האבן זיך געדרייט ארום דעם סאקמערער רב? די האסט אן השגה? איך ווייס פון א פאל ס'איז געווען איינער שיינבערג איך דענק נישט זיין ערשטן נאמען. געקומען דא רעבע מ'אסר'ט די שחיטה אין ירושלים רעבע! די רעבע געווארן אינגאנצען צעטומעלט פון דעם מ'וועט צאם שטעלן געלט וויפיל דארף מען זעכציג טויזענט דאלער דאס רעדט מען ווען איך בין געווען א יונגעל זעכציג טויזענט דאלער און די רעבע האט עס אים בלוטיגערהייט געגעבן וואס איז געווען דער סוף דער סוף איז געווען א יאר שפעטער פרעגט די רעבע און וואס איז געבליבען אין די שחיטה זאגט מען ניין מען האט אריבער געריקט פון ירושלים אויף חולון. ווייל אין ירושלים וואוינען אסאך מענטשן, אין חולון האבן דעמאלטס געוואוינט ווייניג מענטשן, און אזוי ווי מ'מוז דאך קלינען די סעספולס, ווייל ס'גייט דאך אריין די בלוט אין די סעספולס, איז גרינגער אז ס'זאל זיין אין חולון. רעד דיר נישט איין אז אלעס וואס די ציונים האבן געטון איז געווען קעגן אונטערצוברענגען אידישקייט. זיי וואוינען אויך אינעם לאנד און זיי ווילן האבן א נארמאל לאנד, און דאס האט געמאכט אז דער מייזל זאל ווערן א חייל. מ'האט אונז געפיטערט מיט אזויפיל ליגענט. אז דער עולם גלייבט שוין גארנישט, דער עולם גלייבט שוין היינט גארנישט, איז ממילא דאס איז די תוצאות פון דעם ליגנער. סאו דו זאגסט אז דו האסט א גאנצע טענה וואס אונז האמיר געטון? הע, אונז האמיר געמאכט אן אסיפה אפאר טעג צוריק, איז צוזאמגעקומען די האלבע צו די דריי פערטל זאל איז געווען ליידיג, אבער מען האט ארויסגעשריגן השם יהיה האלקים! בהמה וואס דו ביסט, באלד עסטו זעהן אז יעצט קומט ר' שמעון בן יוחאי'ס יארצייט, לג בעומר, דריי פערטל סאטמאר דארט. גערעכט. איך קען נישט גיין, איך פלעג גיין אלע יאר, איך האב פאלג מורא מ'וועט מיך באפאלן אזוי ווי מען האט באפאלן דעם משה טעראריסט פרידמאן, א פאליס האט מיר געזאגט דו האסט דא שמירה, דו ווייסט עס, יעצט אויב וועט דיר איינער ווארפן א שטיין אין קאפ ביז מען וועט אנקומען אין צפת צו זיו האספיטל עסטו אויסבלוטיגן, אונז קענמיר נישט, ווי קענט טעיק ריספאנסעביליטי, גיי איך נישט. ר' שמעון קומט צו נחום ראזענבערג ווייל ר' שמעון זאגט מען דארף אפהיטן די קינדער, רבי שמעון זאגט אז דארט ווי די קינדער לערנען תורה איז די שכינה דארט, רבי שמעון קומט צו מיר היינט, אמאל בין איך געפארן צו אים און היינט קומט ער צו מיר, נישט צו מיר נחום ראזענבערג, נאר צו דעם מישן וואס איך היט אפ די קינדער, אונז פארמיר מיט אזא סייעתא דשמיא אז ס'לאזט זיך נישט זאגן ברוך השם. יעצט דורכגעבראכן די גאנצע זאך אז. איך שלאג מיך פון דעם שוין יארן, מער מענטשן וואס זיי לייגן נישט אריין געלט, אבער איך האב געזאגט איין זאך, איך גיי אויסלערנען סאקמער, און זיי זענען גרויס שטארק, מען קען אבער דיסמענטלען יעדן שטיין עקסטער און ביז דעם צופאלן. וואס א רעכט האבן זיי געהאט אפצושטעלן מיין האטליין? זיי זאגן ס'איז מנוולות, איך האלט אז זייער שיטה איז מנוולות, די גאנצע שיטה איז געווארן א בולשיט, ס'איז געווארן א ביזנעס, נישט דעם רעבינ'ס שיטה חלילה, ס'איז געווארן א ביזנעס אז אפאר משוגעים זאלן מאכן געלט דערויף, עטס ווייסטס אפילו נישט וויאזוי צו פראטעסטירן, עטס האטס נישט קיין השגה אפילו. עטס האטס נישט קיין השגה וויאזוי מען דארף דאס מאכן. איך געדענק ר' מאיר וועבערמאן פלעגט רעדן, ער איז געווען מיינס א חבר, יארן לאנג האמיר געלערנט אינאיינעם גמרא, תוס', שולחן ערוך, איר ווייסט ווי ר' מאיר וועבערמאן איז געזעסן אויף יעדן ווארט שבעה נקיים, ער מיטן וואוידיסלאווער רב, מיט רבי אברהם, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, מען האט געמאסטן פונקטליך, דאס קען מען נישט רעדן ווייל דאס גייט ארויס פון די שיטה, נישט דאס האט דער רבי געוואלט, דאס מוז מען רעדן, האבן זיי געטענה'ט דאס קען מען נישט ווייל אזוי. האבן זיי געזאגט דעמאלטס מאכט מען נישט קיין פראטעסט, מען האט געוויסט וואס מען וויל, מען האט יעצט מוחה געווען קעגן די ציונים, בקיצור מען האט מוחה געווען קעגן ביבי נתניהו, אז ער טשעפעט מיט די גוים און ער רייצט אן די גוים אויף כלל ישראל, מען האט דארטן אויסגערופן אז ס'איז א מרידה בכבוד שמים, מען האט גערעדט קעגן ציונות, מען טאר דאך נישט, ס'עט דאך נישט זיין קיין פרנסה, עטס זענטס אזוי צודרייט אז מען קען נישט זיין מער צודרייטער ווי עטס זענטס, אנפארטשענעטלי.

אונז זעמיר אזוי אף טרעק, מ'האמיר גענומען א הייליגע שיטה פון א רבי וואס ער האט געבלוטיגט דערפאר, ווען ער איז געשטארבן האט מען אריינגעשטעלט דעם גרעסטן פאוער פון שטאט דעם סיגוטער, און יעצט האט מען איבערגעגעבן זיינע קינדער, און מענדעלע חזיר, מענדעלע טייטלבוים וועט זיין דער נעקסטע רעבע, און דארטן וועט זיין דער דער דער באזולי קאן וועט זיין דער וואס האט געמאכט אמאל די שיץ, יענקל בער האט אנגעזייעט א מיידל. שוין, בקיצור, אונז זעמיר אזוי גוט מיט די שיטה אז כ'קען דיר אפילו נישט זאגן. נאר יעצט וויל איך אז די עולם זאל הערן, מ'בעט מיך זאל ארויפשטעלן א טעיפ, מונקאטשער רב האט געזאגט ביי די הספד, הערט אויס וואס ער האט געזאגט, מ'רעדט דא פונעם אלטן סקולענער רבי'ן, נישט פון דער וואס איז יעצט אוועק, הערט אויס.
דער הייליגער שם שלמה זכותו יגן עלינו איז נפטר געווארן

איך מוז אלעס באהאלטן אינעווייניג. האט אבער די הייליגע דרכי תשובה אויסגעפירט, באגיג איך, בארעכן מיר, צו זיך טיפער אריין, ס'איז דאך א צייט וואס ס'ברענט א פייער ביים כלל ישראל. ווי קען א מענטש ארויסגיין און זען אז ס'ברענט א פייער, ער זאל גארנישט זאגן, ער זאל שווייגן.

מען זאל נישט דערציילן וואס מען האט געזען, די עבודה, די מסירות נפש האט אונז גע'אסר'ט צו דערציילן פון אלע אידן די רבים השיב מעון. ער האט אונז גע'אסר'ט צו דערציילן פון די אלע יתומים מיט די אלמנות, די צובראכענע הערצער, ער האט אונז גע'אסר'ט צו דערציילן פון די אלע אידן וואס ער האט ארויסגענומען פדיון שבויים, יעצט טאר מען נישט דערציילן אז ער האט אויסגעליידיגט די תפיסות.

יעצט טאר מען נישט דערציילן, האט טאמער נאך געווען איין ווינקעלע וואס א צובראכן הארץ האט געקענט אריינקומען און זיך אויסגיסן דאס הארץ דורך ווען.

און בפרט נאך די לעצטע שעה'ן וואס ער איז מטריץ אויף דעם עולם, ווער קען חלילה עובר זיין אויפן רצון אויף דעם הייליגען וואונטש, מוז מען דאך נאר מקיים זיין די צוואה, מוז מען דאך נאר מקיים זיין די צוואה, זיין הייליגע רצון מען זאל די עולם מעורר זיין צו תשובה, אין דער אמת'ן. און מען הייבט זיך אן צו בארעכענען פארוואס איז היצט מער א צייט מעורר צו זיין צו תשובה ווי אן אנדערס מאל, עס איז דאך געווען שוין שווערע מצבים ביים כלל ישראל, נאר היצט איז דאך עס נעבעך געווארן אזא מצב וואס ס'איז נאך מער א צייט מתעורר זיין בתשובה. ס'איז אבער זייער שווער אפצוטיילן, מ'ברויך צו זיין פון די בני עלייה, מ'זאל וויסן וויאזוי מ'קען דאס טוען, מ'בעט דער סקולענער רבי זכותו יגן עלינו האט געבעטן מ'זאל פון אים נישט רעדן און מ'זאל מעורר זיין וועגן שבת. איך ווייס נישט וויאזוי מען קען רעדן פון שבת און מען זאל זיך נישט דערמאנען, וויאזוי קען מען דאס צוטיילן, ער איז דאך געווען אליין דער שבת קודש, ער איז אליין, דאס איז דאך דער שבת, ווי איז דען דא א שבת היינט? ער האט געבעטן מ'זאל נישט רעדן פון אים, מ'זאל מעורר זיין וועגן צניעות, מורי ורבותי, ווי איז דען דא צניעות אז ס'איז נישט דא קיין סקולענער רבי, דאס איז דאך איין זאך, דאס איז זיין גאנצע מציאות געווען. נישט איין מאל האב איך געהאט די זכי' ער האט מיך צווישן אנדערע אויך גערופן מען זאל עפעס למען השם טוען אין די עניני צניעות, איך האב נישט געקענט פארשטיין אזא הייליגער איד וואס האט ער צו טון מיט די ענינים. און האט מיר אזוי געבעטן די קינדער אין די חדרים מען זאל אויפפאסן מיט מסירת נפש האט ער מיר געזאגט אמאל אין טעלעפאן איך זאל וויסן ס'איז נישט דא מער דער כלל ישראל האט נישט נאר דאס ביסל צאן קדשים די קינדער מען זאל אפהיטן די קינדער האט ער מיר געבעטן נו וואס זאל איך היינט זאגן מען בעט מען זאל רעדן פון צניעות מען זאל נישט רעדן פון סקולענער רבי'ן. האָב איך געזען, מ'האָט דאָ געלייענט די צוואה, האָט געבעטן, הייליגער סקולענער רבי, אז מ'זאָל רעדן פון דעם ענין חסד לאברהם, מורי ורבותי, אחד היה אברהם. מען זאל רעדן פון די מוסדות פון די הייליגע מוסדות חסד לאברהם בכל העולם, ווי קען מען דאס רעדן און מען זאל מקיים זיין ירא שמים יוצא ידי שניהם, מען זאל מקיים זיין די צוואה, מען זאל רעדן פון חסד לאברהם, די הייליגע תפארת שלמה. זאגט די גמרא זאגט די מעלה פון רבי אליעזר, רבי אליעזר הוה יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, אז רבי אליעזר פלעגט געבן א פרוטה פארן ארעמאן, און נאכדעם האט ער זיך געשטעלט דאווענען, שנאמר וואס שטייט אין פסוק ואני בצדק אחזה פניך. יעדער איד איז דאך אזוי נוהג, פאר ער שטעלט זיך דאווענען געט ער א פרוטה לצדקה, פרוטה לעני. וואס איז די מעלה פון דעם רב לעזער אז ער פלעגט געבן א פרוטה לעני והדר מצלי? זאגט דער הייליגער תפארת שלמה זכותו יגן עלינו אז די פשט איז אזוי, אז געווענליך ביי א איד אפילו ער איז שוין א בעל צדקה ער געט צדקה, אז ס'קומט צו אים אן ארעמאן ער בעט ביי אים צדקה געט ער אים די צדקה נאכדעם גייט זיך יענער אוועק, דער רבי אליעזר האט אבער געהאט די מעלה הוה יהיב פרוטה לעני קודם האט ער געגעבן פאר די ארעמאן די פרוטה והדר און נאכדעם מצלי האט ער געבעטן ביים אייבערשטן רחמנות צו האבן אויף דעם ארעמאן. ס'איז נישט געווען נאר ער האט אים געגעבן די צדקה און יענער איז שוין אוועק, ער האט נאך די צדקה האט ער הדר מצלי האט ער געבעטן מען זאל טוען דא ביי דעם הייליגן סקולענער רבי זכותו יגן עלינו וואס האט אויך דעם נאמען פון דעם הייליגן תנא רב לעיזער. בחיים חיותו איז הוה הוה יהיב פרוטה לעני האט ער אויפגעשטעלט מיט גרויס מסירת נפש די מוסדות פון חסד אברהם וואס אין די מוסדות כן ירבו דא הונדערטער און אפשר טויזענטער קינדער וואס זיי לערנען על טהרת הקודש רובן דרובן דאך איז קינדער וואס מ'איז מציל פון פרייע הייזער. איך ווייס מ'האט מיר דערציילט נאך פאריגע וואך ווען ער איז שוין שוואך געווען האט ער אלץ אינזין געהאט אז היצט איז א צייט אין ארץ ישראל וואס ס'ענדיגט זיך די זומער טעג און קינדער גייען זיך איינשרייבן אין די תלמוד תורה'ס מ'זאל מרעיש עולמות זיין מ'זאל טון אלע השתדלות המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם שלם. און די אלע מוסדות בכל פינות העולם איז דאך כידוע איז דאך געלעגן נאר אויף זיין די פלייצעס דורך זיין עבודה דורך זיין מסירות נפש האט זיך עס אויפגעהאלטן ער איז געווען דער וואס יהיב פרוטה לעני אבער היצט איז געקומען די צייט והדר. היתר זה מעץ לעץ בעט ער ביי אונז מען זאל נישט חלילה לאזן פאלן די מוסדות פון חסד לאברהם, און נישט נאר מען זאל נישט לאזן פאלן, ער בעט נאר מען זאל זעהן נאך מוסיף צו זיין כהנה וכהנה, דער אמת איז אז אונז ברויך מיר איצט בעטן ביי השם יתברך אז זכותו פון אותו צדיק זאל אויף אונז מגין זיין מ'זאל קענען ממלא זיין רצון הטוב, עס איז אפשר א צייט מיר זאלן זיך מאכן א חשבון הנפש, אט מיט עטליכע מינוט צוריק האבן מיר געהערט די הייליגע צוואה אז ער בעט מען זאל מוחל זיין און מען זאל ארויסזאגן בפה מלא מוחל לך מוחל לך טאמער האט ער צוגענומען א פרוטה, איז ווייסט מען דאך אז ער האט ביי קיין שום איד נישט צוגענומען קיין פרוטה אן דעם מען זאל זיך נישט פאר אים אויסגיסן דאס הארץ און אויסבעטן ביים אייבערשטן. און צאם מען נאר באתערותא דלעילא, ברויך מען דאך אונז נתעורר ווערן באתערותא דלתתא, אויב דער הייליגער סקולענער רבי בעט ביי אונז מחילה, וואס ברויך מען אונז דא צו טוען? וויפיל ברויך מען צו בעטן מחילה? ער האט דאך אזוי געבעטן מען זאל טון פאר די מוסדות, אז איך בכל לבו ובכל נפשו. איז ווייסט מען דאך דעם אמת, מען האט נישט יוצא געווען, מען האט געווען געברויכט מער צו טוען, מען האט נישט געטארט לאזן ס'זאל אזוי בלייבן אויף אים די אלע דאגות און די אלע עניינים, דער אמת האט ער דאך אבער נישט געפרעגט, ער האט אליין גענומען אויף זיך, אבער דאך אולי האט מען געווען געברויכט מער צו העלפן, דער אור החיים הקדוש זאגט דאך. אז פאר סתימת הגולל איז דאך דער צדיק נאך דא ביי אלעם און ער הערט נאך יעדעס ווארט וואס מען רעדט, וויל איך זיין כאטש מען האט נישט געבעטן, איך ווייס אבער איך בין אין דעם א שליח ציבור. דער אור החיים הקדוש זאגט אז נישט נאר ער זעט, נישט נאר ער הערט, נאר ער זעהט, מיר זעמער דאך איצט מאמין באמונה שלימה ער איז דא אין בית מדרש און ער זעהט יעדן איינעם פון אונז, ווילן מיר בעטן ער זאל אויך אונז זאגן יעדעם איינעם מוחל לך מוחל לך, זאל אונז נישט חלילה פארפאלן לאזן.

מ'זאל מעורר זיין דעם עולם וועגן טהרת המשפחה, דער אמת איז בושני ממעשיי, וואס קען איך איך זאל רעדן דא פון טהרת המשפחה, ווער קען שוין היינט רעדן? נאר וואס דען אז דאס איז געווען זיין ווינטש און ער איז דאך דא אין בית מדרש מיט אונז און ער הערט און ער זעהט, און אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת, זאג איך נישט חלילה אליין קיין תוכחות פאר'ן עולם, נאר דאס איז דאך געווען די דבריו של מת, דער רבי זכותו יגן עלינו האט געבעטן אז מען זאל לערנען, מען זאל עוסק זיין אין די עיון פון טהרת המשפחה, דאס מיינט דאך קודם כל מען זאל זען להלכה למעשה, מען זאל זיין קובע עתים לתורה אין די הלכות, ווייל דאס איז דאך די עיקר העיקרים, איך ווייס בדידי הוה עובדא כמה פעמים וואס זענען אריינגעקומען שוין יונגעלייט כמה שנים נאך די חתונה, עס קומט אויס צו שמועסן פון הלכות קביעות וסתות וכדומה, און מען זעט אז זיי האבן נישט גענוג געלערנט, זיי ווייסן נישט די הלכה, איז דאך היינט דא זיין רצון זיין בקשה, און א חוץ דעם ענין פון ללמוד איז דאך לשמור ולעשות וואס דאס איז דאך נאך שווערער ווי ללמוד. ברויך מען זעהן איש לרעהו יאמר חזק מען זאל זיך איינער דעם אנדערן מחזק זיין, מען זאל מקיים זיין דעם רצון פון דעם צדיק, און אחר כולם האט מען נאך געבעטן צו זיין א שלוחא דרחמנא, אונז ווייס מען אז דער רבי זכותו יגן עלינו האט איבערגעלאזט אויף דעם עולם, די חשובע רעבעצן, די אלמנה, די צדיקת, ווייל זי האט זיך די יארן טאקע מיט מסירת נפש ממש געהארעוועט און זיך געפלאגט זאל טון אלע עניינים פאר זיין הצטרכות, און היינט איז זי דאך אליין אין א מצב. וואס זי ברויך א רפואה, זי האט שוין נישט צו וועמען צו בעטן אויך איצטערט ברויך מען זען אז די וואס ס'בלייבן דא די שטוב אויס די חסידים ואנשי מעשה זאלן איר מחזיק זיין און מכבד זיין פונקט אזוי ווי בחיים חיותו. אזוי ווי ס'פאסט זיך, און אזוי ווי רבינו הקדוש האט נאך געבעטן אין די צוואה, וואס דאס איז דאך אוודאי געווען דעם רצון זאל מסיים זיין, שלמה המלך זאגט דאך אין קהלת, ושבח אני את המתים שכבר מתו. מן החיים אשר חיים עדנה, פרעגן זיך די מפרשים פארוואס איז דער כפל הלשון ושבח אני את המתים שכבר מתו, אז ער זאגט אן המתים ווייס איך דאך שוין אליין אז שכבר מתו. נאר דאס ענין קען זיין דער הייליגער ישמח משה דער זיידע זכותו יגן עלינו אין פרשת בשלח, זאגט ער דעם ענין פון די עבודה פון צדיקים אז ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ברענגט ער אז ס'שטייט אין ספר חן טוב אז דער שמש די זון ווען זי קומט נאענט לתת שלום לקונה ווי די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, וואס פונקט אזוי ווי א לעכט וואס ס'קומט נאנט צו אן אבוקה ווערט עס בטל במציאות, קל וחומר וקל וחומר אלף אלפי פעמים אז די שמש קומט דארט אן שלום פאר די הייליגע פאר די שכינה הקדושה ווערט עס דאך אוודאי בטל במציאות, נאר וואס דען לאור חציך יהלכו דער אייבערשטער געבט אריין נאכדעם וואס די שמש ווערט בטל, געבט ער אריין א נייער אור אויף דעם וואס שטייט אור חדש, זאגט דער הייליגער ישמח משה ואוהביו די צדיקים זענען אויך כצאת השמש, די צדיקים גייען לעולם יעדן טאג אויס פארן אייבערשטן. יעדן טאג ביי מסירות נפש ווען זיי דערמאנען דעם באשעפער'ס נאמען ווערן זיי בטל במציאות, נאר וואס דען, דער אייבערשטער איז זיי צוריק מחיה מיט א נייע חיות, און אויף דעם זאגט די הייליגע ישמח משה, דאס איז די מחיה מתים במאמרו, גייט ארויף אויפ'ן צדיק. וואס נאכדעם במאמרו נאכדעם וואס ער זאגט ארויס דאס ווארט גייט ער אויס פארן באשעפער נאר די באשעפער איז אים צוריק מחיה מתים מורי ורבותי אינו דומה דומה שמיעה לראיה ווער ס'קוקט די הייליגע ווערטער פון ישמח משה און מ'הערט עס איז מען דאך אויך מלא התפעלות אבער אינו דומה שמיעה לראיה, דער וואס האט דאס געהאט די זכיה צו זען בפועל וויאזוי א צדיק אמת דינט דעם אייבערשטן און גייט ארויס פארן אייבערשטן און דער באשעפער איז אים מחיה בכל יום תמיד. און מען זאל נישט מיינען אז איך מיין דא גרויסע השגות ברוחניות ווייל צו דעם פארשטיי איך נישט, נאר מיר האבן געזען בפועל ממש די חסד וואס דער אייבערשטער האט געטאן פארן כלל ישראל, אז אסאך מאל האט זיך שוין געדאכט אז חלילה וחלילה אז די מצב איז שווער, נאר דער אייבערשטער האט אלץ מחדש געווען און אריינגעגעבן נייע כוחות לצורך הדור.

און בעטן אז די זכות זאל מגין זיין מען זאל גיין אויף דעם הייליגן דרך וואס ער האט געשטעלט, וואס ער האט געלערנט פארן דור, ער זאל ממשיך זיין די עבודת הקודש, און בעטן אזוי ווי ער האט איבערגעלאזט בזכותו ברא כרעא דאבוה זאל טאקע די זכי' האבן. ממשיך צו זיין די עבודת הקודש, וואס שטייט אין ספרים הקדושים אז ברא כרעא דאבוה אזוי ווי די פיס פונעם טאטן, זאגן די ספרים הקדושים ווייל דאס איבעריגע איז דאס די טאטע אליינס און נישט נאר כאביו, נאר דאס איז די כח פונעם טאטן, וואס יפה כח הבן שטייט אין ספרים הקדושים איז טאקע מכח האב, די השם יתברך העלפן. עס זאל זיין דער הייליגער רבי זכותו יגן עלינו, זאל זיין א מליץ יושר פאר'ן גאנצן כלל ישראל, זאלן מיר שוין געהאלפן ווערן מען זאל טון תשובה שלימה, בפרט איצט ס'איז דאך אן עת רצון, ס'איז דאך ערב ראש חודש אלול. מען ווייסט פון חודש אלול איז דאך די טעג וואס משה רבינו איז ארויף געגאנגען אין הימל, און פון דאמאלטס אן איז די טעג געווארן אן עת רצון, ביז ער האט געברענגט צוריק די תשובה פון כלל ישראל סלחתי כדבריך, דער הייליגער סקולענער רבי זכותו יגן עלינו גייט ארויף גיין אויך באלד ראש חודש אלול. ס'איז אַ יהי רצון. ס'איז טעג וואָס מע ברויך אויסניצן אויף תּשובֿה און דער באַשעפֿער זאָל העלפֿן ס'זאָל ברענגען טאַקע בקרוב די ישועה פֿאַרן כּלל ישראל און ס'זאָל זײַן ובֿא לציון גואל און ס'זאָל זײַן בלע המוות לנצח. און ברוך השם אין וועם מ'האלט אן. שוין, דאס איז געווען א דרשה אין אלול תשמ ב, ערב ראש חודש אלול תשמ ב, וואס מונקאטשער רב האט געזאגט אויפן אלטן סקולענער רעבין, אויפן נועם אליעזר זכותו יגן, פארשטייסט? און די חברה, די אייניקלעך האבן שוין צוגעשפארט, כ'האב געהערט אמאל א גוט ווארט, זייער א גוט ווארט, וואס א פראפעסאר האט געפרעגט אין קאלעדזש, וואס איז קאפיטאל? וואס הייסט קעפיטל?

לערנט זיך אויס וויאזוי די וועלט זעהט אויס, קומט די פערדע דזשענערעישאן און זיי באגראבן אלעס מיט דראגס. דאס האט א פראפעסאר געזאגט אין דייטשלאנד מיט פופציג יאר צוריק. אבער אויב עטס האטס געהערט ווי וויכטיג ס'איז אזא מוסד חסד לאברהם. דער שטערן וואס ער איז געקומען יעצט פון בני ברק דער רב האט צוגעשפארט יאסל וואזנער'ס בילדינג די. פאר די קראנקע קינדער, און ער האט אויך געהייסן אז מען זאל צונעמען צושפארן אין מירון, ער האט מיר געזאגט אז הערשל וועבער וועט לייגן דארטן א יאר, ווייל הערשל האט באצאלט דריי פיר הונדערט טויזנט דאלער א יאר, און דער סקולענער רבי האט זיך געזארגט וועגן קדושה וטהרה פון די קינדער, און דער וואס ער טראגט היינט זיין נאמען סקולענער רבי, דער שייגעץ האט אויף מיר ארויסגעגעבן א בריוו אז איך בין אין חרם, פארוואס? ווייל איך האב גערעדט פון די זעלבע זאך וואס זיין זיידע האט גערעדט, און געוואלט אז עטס זאלטס הערן. און עטס וועטס זעהן וואו אונז האלטן מיר. קינד, א פרום קינד, איז געגאנגען וויזיטן זיין טאטן אין אטיסוויל אין די תפיסה, און ער האט געהאט די מיזעלס, און ער האט עס איבערגעגעבן דארט אין די תפיסה, און פריזנערס האבן עס אנגעהויבן צו באקומען, האבן זיי געמאכט יעצט א תקנה אז מען לאזט קיינעם נישט אריין ביז עס שטילט זיך נישט איין די גאנצע אומגליק. יעצט כ'וואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב אים געזאגט וועגן ער זאגט זיך אלץ אז טאמער איז עס מאריוואנא דאס איז נישט געפערליך. געליינט אן ארטיקל, כ'האב עס ארויפגעשטעלט, אז מאריוואנא מאכט מען זאל זיין זייער דיפרעסט, נאכדעם איז דא נאך אן ארטיקל אז די עלעקטראנישע סיגרעטלעך ברענגען קענסער, זיי ברענגען דיפרעשאן, און זיי ברענגען א לחץ דם, דאס מיינט אז ס'מאכט היי בלאד פרעשור. עטס לאכטס זיך אויס, טייערע טאטעס און מאמעס, אויב ענקער קינדער ווערן אנגעשטעקט מיט מיזעלס אדער מיט אנדערע קרענק, סוטס הרב קמנצקי ביג טיים. די רבנים האבן זיך איינגערעדט זיי זענען פראפעסערס, זיי זענען דאקטוירים, זיי זענען סורדזשענס. מאמעס קומען מיט וועקסינעיטן די קינדער, מען פלאגט זיך מיט זיי. קומט א קמנצקי, ער ווייסט בעסער, מען זאל נישט וועקסינעיטן קיין קינדער, ער הו איז הי?

זאלסטו פרעגן א רב, אדער דען דער זאלן זיי אלע גיין אין דער ערד. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך וועגן דעם הייליגן קאקא קאקא קאמענעצקי, אפאר חדשים צוריק האט ער מתיר געווען, א יאר צוריק בערך, האט ער מתיר געווען אן אשת איש, ר' דוד פיינשטיין איז ארויס קעגן אים מיט נאך רבנים. ווער איז ער? וואו איז ער? זיין ווייב איז אזוי אינטו העלט האט זי אים משוגע געמאכט. כ'האב אויך געוואלט זאגן וועגן דעם סקווערע רבי'ן, כ'הער זאגן, איך ווייס איך נעם טויזנט און איינס דיסקלעימערס אז יעדע וואך קומט צו אים א סייקייטריסט און רעדט זיך נעבעך אויס, ער קען דאך נישט גיין צום דאקטער, קומט דער דאקטער צו אים, ס'איז דאך אלץ נערוון קראנקע משוגעים. יעצט וויל איך אנהייבן צו רעדן וועגן אפאר זאכן, קודם וועגן די געטרינקעכצער. יעדער זאל טרינקען גרעיפ דזשוס איך בעט ענק רבותי איך ווייס נישט וויפיל טאטעס זענען מיר מכיר טובה זיי האבן נישט געגלייבט און זיי האבן נישט געוויסט זייערע קינדער זענען געווען העווי אויף דראגס העטען זיי ווען געטרינקען וויין וואלט געווען א חורבן רבותי פליז ס'איז א יום טוב מ'דארף זיין העפי מ'דארף זיין גוט אויפגעלייגט. און מען דארף זיכער זיכער זיך נישט צו צולאזן מיט די וויינען, כ'לאז זיי קויפן פאר הונדערט הונדערט פופציג דאלער א פלעשל וויין, זיי ווייסן וואס דאס איז גוט, אבער נישט פאר אונז קינדערלעך, לאזט זיך נישט אריין אין דעם. זייער וויכטיג מען זאל וואטשן, דו ווייסט נישט, דו געבסט פאר דיין זון וויין, דו קענסט נישט וויסן וויפיל דראגס ער האט שוין אין זיך, חלילה שטארבן. נאכדעם דארף מען וואטשן מ'זאל נישט אריינרופן קיין שום אורח אויף שבת און אויף יום טוב און אויף פסח, די אלע וואס אברהם אבינו האט געטון דאס איז געווען אין א טענט וואס האט נישט געהאט קיין ווענט, היינט טאר מען דאס נישט טון, און חוץ פון דעם ס'איז דא א פסוק אין חומש. ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך אותם, און זאגט רשי אהובה היתה בימי אבות, ס'איז געווען געליבט ביי די צייט פון די אבות, די אבות האבן אויפגעשטעלט מצבות, זיי האבן געגאסן אויל, אבער היינט האט עס דער אייבערשטער פיינט ווייל מ'נוצט עס פאר עבודה זרה, ס'איז זייער פשוט, איך וויל בעטן דעם עולם, אלע זאכן וואס אברהם אבינו האט געטון דאס איז שוין נישט פאר היינט, ווייל אונז זעמיר שוין נישט די אמת'ע קינדער פון אברהם אבינו, ווייל אברהם אבינו איז געווען א שומר הברית והחסד, ווען שרה אמנו האט געזען אז ישמעאל וויל מכשיל זיין מיט משכב זכר יצחק אבינו מיט גילוי עריות, האט זי אים אוועקגעשיקט, אזוי זאגט רשי. יא, ישמעאל מצחק, צחק זאגט רשי זה גילוי עריות. נו, בקיצור קינדערלעך, לאמיר זיך היינט נישט אריינלאזן אין די אלטע געשעפטן. קיינער זאל נישט אריינרופן קיינעם אין שטוב, און אפילו ס'איז דא מענטשן וואס זיי רופן איינעם זאל זיין ביים סדר, ס'זאל זיין לעבעדיג, יא! העי, דו ווייסט נישט וואס גייט געשען ביינאכט, ויהי בחצי הלילה, אויבן אין די צימערן, אין די בעדרומס, און אין די טוילעטס, איך בעט ענק ברחמים, נאו געסט! נאו געסט! דו זאלסט געדענקען דיין אייגענער איידעם, דער וואס דו האסט אים געטראסט, דיין זיסע טאכטער, דער קען זיין אזא מין חזיר אז ער קען טאטשן די צווייטע טאכטער אויך. כאפט נישט אז אויסער דעם וואס זי איז אן ערוה דאורייתא און זי איז א נידה, איז זי נאך אחות אשתו אויך. סאו דאונט טראסט עניבאדי. רבותי דער מצב איז שרעקליך. כ'האלט ענק אין איין זאגן וואס ס'גייט פאר. עניוועי, איך זאג ענק נאכאמאל, נישט קיין שום געסט, קיינעם נישט, אפילו דיינע איידעמער אויך נישט, דיינע קינדער אויך נישט, כאטש וואס דעט איז, קיינער זאל נישט זיין אינדערהיים. איך האלט אז אפילו צום סדר טאן איז אויך נישט כמעט. ווייל טאמער זיצט דארטן א שיינע און א אויסגעשמירט און זיין ווייב גייט מיט א גאטש אויפן קאפ, ווערט ער דאך סעקסי אויף איר אויך, איז דער גאנצער סדר גייט אים אריין נעבעך אין יענע. און ווען זיי גייען אהיים זיצט ער ביי זיך אינדערהיים אין בעדרום און רייבט זיך אויס אויף דעם שיינעם פיקטשער וואס ער האט געזען. איטס נאו גוד, יו העוו טו וואטש יור סעלווס. און למעשה טאמער ווילסטו יא נעמען ביים סדר א גאסט, משפחה, קען איך דיר נישט זאגן א נישט, ווייל דו ביסט באלעבאס, איך זאג דו זאלסט עס נישט טון, באט איך בין נישט דיין באלעבאס, אבער צו שלאפן? זיכער נישט, כל שכן נאך מאלצייט נאך פיר כוסות, און ווער ווייסט וויפיל ער האט שוין צוגעטרינקען דארט ביי די סעודה, רבותי, טוטס אייך א טובה, נישט פאר מיר, עטס מיינטס עטס טוטס מיר א גאנצע גליק, עטס טוטס נחום ראזענבערג נישט קיין גליק, עטס טוטס פאר ענק און פאר ענקערע קינדער פון ענקערע צוקונפטיגע דורות, פליז ליסען טו וואט איי טעל יו. און נאכדעם איז אזוי, מען דארף אויכעט וויסן. פרוי רעדט זיך איין אז זי מוז גיין ווייל ס'איז מ'זאגט דאך מזכיר נשמות און נאך אנדערע זאכן, דו האסט קינדער איז מזכיר נשמות ביי דיר אינדערהיים דעמאלטס טוט דער אייבערשטער דיר א גנאדע אז ער קומט צו דיר אהיים דו דארפסט נישט גיין צו אים אין שול, דיין הויז איז זיין שול. ס'שטייט זייער א שטארק ווארט, מ'האט צוגעבינדן דעם קרבן פסח בכרעי המטה, זאגט דער הייליגער חזון איש הערט א ווארט פון א קאלטן ליטוואק, הערט א ווארט, זאג וואס עפעס בכרעי המטה, ווייל אזוי ווי ס'איז נאך נישט געווען דעמאלטס קיין מזוזות איז א. אידישער שטוב, א אידישער בעדרום, דארט ווי מ'האט אפגעהיטן נדות, דאס איז הייליג פונקט אזוי ווי א מזוזה, האט מען עס צוגעבינדן צו די מזוזה צום בעט, דאס זאלט איר וויסן, א אידישער בעדרום איז הייליגער ווי א מזוזה, מיט די היינטיגע נסיונות איז דאס איז דאס הייליגסטע וואס איז דא. זאלסט נאכאמאל פארשטיין, זאלסט קיינמאל נישט אריינברענגען קיינעם פרעמדע אין שטוב און אפילו משפחה, און זיי נישט לאזן דארטן שלאפן חלילה, און אז דו דארפסט גיין זאגן יזכור איז דיין. בעדרום, גיי אריין אין דיין בעדרום, זעץ דיך ארויף אויף דיין בעט און זאג רבונו של עולם יזכור אלקים את און אזוי ווייטער, און דאס איז ביים אייבערשטן פונקט אזוי חשוב ווי דו שטייסט אין בית המקדש אין קדשי קדשים. אזוי זאגט דער חזון איש, דו קענסט זיך נישט מחולק זיין מיט אים ווייל דער קאלטע ליטוואק האט גערעדט אזאלכע הייליגע דיבורים, ס'איז אנבעליוועבל, כ'זאג קאלטע ליטוואק געווען זייער א ווארעמער מענטש, נאר. ווייסט דאך מען זאגט אויף א ליטוואק ער איז קאלט איך האב נישט געהערט קיין איין רבי זאל זאגן אזאלעכע הייליגע דיבורים עניוועי גייטס נישט אין קיין שול האסט קינדער צו וואטשן וואטש דיין קינד דאס איז מער וויכטיגער ווי אלעס די וואס זיי גייען יא וואס זיי האבן שוין גרויסע קינדער און זיי גייען יא אין שול זאלן זיך נישט אנשמירן ווייל ווען מען שמעקט עס אראפ אין די ווייבער פון די ווייבער שול צו די מענער און מען ווערט אראוזד עקסייטעד איז לא תנאף לא תנאף. די נאז קען מען אויכעט זיין א נואף. ס'איז געווען דער שאצער רבי אין לאנדאן, איז געווען א הייליגער איד, פלעגט קומען ביי די חתונות, און מען האט געשמעקט ווי די פרויען האבן זיך אנגעשמעקט מיט פארפיום, געשריגן פוי פוי לא תנאף לא תנאף, די אלע זאכן דארף מען זייער אבאכט געבן, און אז די קומסט און די גייסט אין שול, זאגסט יזכור אלקים את נשמת, געדענק אין איין זאך, דיין טאטע קומט אראפ פון יענע וועלט און ער געט א קוק אויף דיר. בעסיקלי וואס דיין טאטע טוט איז ער מאכט א ספאט טשעק, האו איז מיי טשילדרען דואינג, האו איז מיי דאטער דואינג, האו איז מיי טשייעלד, מיי סאן דואינג, טאמער זעהט ער עטס פירטס ענק אזוי ווי מ'האט ענק געלערנט, דאס איז א א געזאלין טענק ביז נעקסטן יום טוב, טאמער חלילה נישט איז א ביטער אומגליק, ס'איז דא וואס זיי קומען אזוי אנגעטוהן און אויסגעשמעקט און טייט קלאוטס און די שייטל זאל זיין אזוי זעקס פיס לאנג, נא נא נא נא נא דעטס נאט די וועי צו קומען צום אייבערשטנ'ס הויז. נו עס איז צוגעדעקט די שייטל, דעטס נאט די וועי, א אידישע טאכטער דארף זיין בצניעות, און בכלל, די דארפסט זיין אויסגעפיצט פאר דיין מאן, דיין מאן זאל דיך ליב האבן, די זאלסט אים ליב האבן, אבער די דארפסט נישט זיין אויסגעפיצט פאר די גאס, די האסט גארנישט מיט די גאס. ס'איז דא א באקאנטע מעשה פונעם הייליגן ראפשיצער רב, אז אמאהל ער האט חתונה געהאט, ער איז געווען בזיווג ראשון, ער האט זיך גע'גט, אבער ער האט ווען ער האט געהאט חתונה געהאט, האט ער געזעהן ווי זי שטייט אונטערן שפיגל, און זי מאכט זיך שיין און זויבער מיט אלעם. זי גלעט זיך, זי שמירט זיך. בקיצור, האָט ער געפֿרעגט, װאָס דאַרפֿסטו דאָס טאָן? דו געפֿעלסט דאָך מיר שױן! האָט זי געזאָגט, נישט נאָר פֿאַר דיר דאַרף איך געפֿעלן, איך דאַרף געפֿעלן פֿאַר אַנדערע אױכעט. האָט ער גענומען גראָד אַרײַנגעפֿאָרן צו זײַן רבין דעם הײליגן חוזה פֿון לובלין און אים געפֿרעגט, װאָס צו טאָן. האָט ער אים געזאָגט, ער זאָל זיך גט'ן. ער האָט נישט פֿאַרצײלט פֿאַרן חוזה, שטעל דיר פֿאָר, נישט פֿאַרצײלט גאָרנישט פֿאַרן חוזה, און ער האָט געזאָגט, אַז ער זאָל זיך גט'ן. און נאָכדעם האָט ער געגט זיך און האָט חתונה געהאַט נאָכאַמאָל. געפעלן דארף מען נאר פארן מאן נישט פאר קיינעם. און די זעלבע אויכעט ווען למשל סקומט א משפחה און דער גייט דאווענען אויף סאקמער דער דא דער דארט דער קומט אהיים א האלבע שעה פריער קיצער מען ווארט אויפן טאטען אויפן ראש המשפחה ער זאל מאכן קידוש דויערט עס א האלבע שעה ביז ער קומט אהיים און זיצט דארטן א שיין זיס מיידעלע פון צוועלף דרייצען יאר שדים נכונו, אזוי ווי ס'שטייט אין די הגדה, די בריסטן זענען איר שוין גרויס געווארן, ושערך צמח, און די האר האט געשפראצט, אבער ואת ערום ועריה ביסט נאקעט און בארוועס, דו טארסט נישט זיצן און רעדן מיט איר, זי טעג, קען זיין זי איז דיין שוועגערין, קען זיין זי איז דיין שוועסטער, זי איז אן ערוה דאורייתא פאר דיר, און דערווייל ווערט מען צוהיצט. דא געזאגט איינער האט אמאל געהאט א רבי, ער איז געווען עפעס זייער נאנט איז עפעס א מיידל? בקיצור זיי האבן געמיינט אז זיי האבן אפשר אמאל חתונה, ער זאגט ער טרייט זיך שוין צוואנציג יאר ארויסצודרייען און זי איז מיט אים אזוי מלפפתו זי גייט מיט אים מיט, ווען ער וואוינט מיט זיין ווייב וועט ער זען דאס מיידל ביי זיך, מען דארף זייער געווארענט זיין, בפרט נאך אז ס'איז משפחה, מען מעג נאך מאכן א קיוט דזשאוק און מען געט א באמפ אריין, די זעלבע הלכות נידה אז א פרוי טאר נישט צודערגרייכן פארן מאן, די זעלבע איז ווען דיין שוועגערין איז א נידה טאר זי דיר אויך נישט צודערגרייכן. ס'איז נישט נאר בין אדם לח, בין איש לאשתו, ס'איז אין משפחה אויך. ער ברענגט און האלט אין די לופט דעם טעלער, און זי נעמט עס איבער, אדער פארקערט, זי ברענגט און ער נעמט עס איבער, און ס'ווערט א גאנצע לאוו אפעיר, און ס'איז נישט וואס דער סדר איז מעיד פאר. סדר איז אזוי גרויס און אזוי הויעך אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. ס'איז אזוי געהויבן, ס'ווערט געברענגט אז די אלע צוועלף טאג, וואס איז דא פון נאך ראש חודש ניסן ביז י ג, אלע צוועלף טאג איז יעדעס איינע איז א יאר פאר זיך, און דעמאלטס קען מען אויספוילן אויף א גאנץ יאר, מען דארף וואטשן וואס מען טוט, בפרט נאך ווען ס'איז שוין דער סדר אזוי הויעך, די גאנצע בריאת עולם וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז נאר געווען פאר דעם, וועגן דעם ניסן איז אזא גרויסער חודש, ווייל דעמאלטס האט מען די משכן באנייט, געענדיגט דעם משכן אין חנוכה, מען האט עס אבער נישט געעפנט. ביז ראש חודש ניסן, פארוואס? ווייל ביז ראש חודש ניסן, פון תשרי ביז ראש חודש ניסן, איז מלך במשפט יעמיד ארץ, א געוואלדיגע הנהגה אין דין, ווען עס קומט שוין אריין אין ראש חודש ניסן איז עס א אנדערע הנהגה, ס'איז כולו פשוטע רחמים פשוטים וואס אפילו ווען דער אייבערשטער געבט רחמנות נעמט ער דיך אוועק, ער געבט רחמים איז מען מנכה מזכיותיו, דאס אבער נאר א גאנץ יאר נישט אין ניסן, ממילא דארף מען זייער וואטשן וויאזוי מען פירט זיך אויף. און ביי א סדר דארף מען וואטשן מ'זאל נישט רעדן אן איבריג ווארט, און אזוי ווי דער של"ה הקדוש זאגט על פי הלכה ווען דו האסט געמאכט א בורא פרי האדמה אויפן כרפס טארסטו שוין נישט אויסרעדן ווייל האסט דאך אינזין צו פטר'ן דעם מרור ביז נאכן מרור טארסטו נישט אויסרעדן דאס איז הלכה'דיג דארף זייער וואטשן וואס מען טוט ווייל יעדע זאך וואס מען טוט ביים סדר דאס טוט מען א גאנץ יאר געווען איינער ר' לייבעלע אייגער האט זיך נישט קענען צושטעלן צום אפיקומן, האט ער געזאגט א גאנץ יאר וועט שוין זיין אזוי, זיך נישט קענען צושטעלן צו די זמנים, א פארשפיל וואס גייט זיין א גאנץ יאר, און מען דארף אויסלערנען די קינדער וועגן הלכות נידה, יעצט זאלט איר זאגן פאר די קינדער, ווייסט ס'עט קומען דער, ס'עט קומען יענער, זי איז א נידה פאר דיר, יא מען מעג רעדן הלכות נידה, ס'נישט קיין מנוולות, ס'איז נאר מנוולות ביי די פארשאלטענע לך לך רבון. זיי גלייבן נאך נישט אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן הלכות נידה, אבער ביי יעדן נארמאלן מענטש, א מענטש דארף אנזאגן זיין זון אדער זיין טאכטער, זאלסט וויסן, דו טארסט מיט איר נישט געבן פון די האנט צו האנט, דו טארסט נישט אנכאפן חלילה, און צו כדומה. איינער געבט מידו לידה און ער האט אינזין ליהנות בה, אפילו איז ער גדול כמשה רבינו לא ינקה רע, משה רבינו קען זיך טרעפן אין גיהנום טאמער חלילה טוט ער אזא זאך, סאו ווי זעמער שוין אונז? דעם וויל איך מסביר זיין זייער קלאר פאר יעדן, אז איר זאלטס וויסן. א הייליגער יום טוב, נאר לאידך גיסא זאגט ער אין די רמב"ם און שלחן ערוך, מחויבים בית דין זענען מחויב צו שטעלן מענטשן אין פרדסים מען זאל ארום גיין ס'זאל נישט געשעהן קיין מעשה נבלה, יעצט איך וויל ענק זאגן יעדע יאהר פסח האט זיך אירע צרות, איך האב ענק שוין פארציילט איינמאל איז געווען איינער א סקווערע גראד ער וואוינט אין פלארידע מען האט אים מאלעסטעט אלס יונגל ער וואוינט היינט אין פלארידע ער טוט אסאך גוטס. זעט ער ווי א צען צוועלף חברה קומען רעדן א היימישן אידיש און זיי גייען אריין אין מעקדאנעלדס עסן פסח א העם סענדוויטש צו א בורגער סענדוויטש און ער האט עס געזען האט ער זיך דערקענט דאס מזרע היהודים ס'איז פון זייער שטאט סקווער איז אויך געווען דארט אפאר בחורים פון מאנסי האט ער זיי געזאגט קינדערלעך טייערע קומטס צו מיר אהיים כ'על ענק געבן עסן כ'על ענק געבן אלע סעודות עסטס נישט קיין חמץ אום פסח חמץ אום פסח איז ונכרתה ס'איז כרת כרת האבן זיי געזאגט פיין און אזוי האט ער זיי צוריק געברענגט. רבותי, דו ווייסט נישט ווי דיין קינד קומט אן. זאגן זאגט ער דיר אז ער פארט דארט איז דא א סדר און מען פירט א שיינעם סדר כהלכתו באט ליטל יו נאו ער פארט מיט א קאר אין יום טוב און שבת די יאר וועט דאך זיין שבת אויכעט יום טוב און ער קומט אן פלארידע און ער גייט און ער עסט זיך אן מיט חמץ אום פסח יו שוד בי ווערי קערפול. והגדת לבנך זאלסט צוציען צו דיין זון זאלסט צו אים רעדן שיינע איידלע ווערטער, אפילו ביסט נישט געווען אזוי ביז יעצט און אפילו מ'האמיר זיך אביסל פארהאמפערט, איך וויל דיך איבערבעטן, כ'בין מחויב דיך איבערצובעטן ווייל איך מוז מקיים זיין א מצוה פון והגדת לבנך, אז עטס וועט אזוי טון וועט עטס מער טשענס מצליח זיין. קודם זאל מען וויסן אזוי, הפסח אינו נאכל, אלע הכשרים וואס דו זעהסט ס'איז אלץ טרייפע, חמץ אום פסח, יעצט אויך געווען א אין בארא פארק א קעיס, א ווייבל וואס איז זייער אלערדזשיק צו מילך, זי האט געקויפט די פאשקעס און סחורה וואס עס שטייט אז ס'איז נאר געמאכט געווארן ס'איז ס'איז פארעווע נאר ס'איז געמאכט אין א מיליכיגע מאשין פארשטייסט דזשאוקס איז למעשה דארף מען וואטשען וואס מען נעמט אריין אין מויל מ'דארף וואטשען אויב ס'האט א הכשר א גוטן זאג איך דיר גארנישט אבער מ'דארף וואטשען מענטשען פארן ארום אין האטעלן, איך וועל דיר פארציילן א מעשה וואס איך פארצייל יעדעס יאר, כ'האב א חבר איז א משגיח געווען אין א האטעל, און ער האט אנגעזאגט דעם כינעזער ער זאל נישט אריינגיין אין קיך נאר ווען ער איז דא, למעשה האט ער געזאגט די הגדה, דער כינעזער האט אים נישט געזען און איז אריין אין קיך, און ער גייט אים נאך און ער זעט ווי ער האט דעם העם סענדוויטש האט ער עס ארויפגעלייגט אויפן. טאפ פון די פסח'דיגע עסן, חמץ אין פסח, נבילה, אלעס. יעצט, נארמאל ווען דאס געשעהט נישט פסח, אפילו ווען ס'האט בולע געווען, אבער וויבאלד ס'איז דא שישים קעגן דעם, קען מען עס מתיר זיין. פסח האט א גרויסן פראבלעם אז ס'ווערט נישט בטל. ממילא ס'ווערט נישט בטל אפילו במשהו, ביסטו דעם גאנצן טאפ מוזט אויסגיסן. איך דעם יונגערמאן, און וואס האסטו געטון? ביסט דאך נישט קיין מורה הוראה, דו ווייסט דאך נישט וואס צו טון. הער אויס, לאמיך דיר עפעס זאגן. איך האב געזאגט פארן רבונו של עולם אזוי, דו האסט גארנישט געזען, איך האב גארנישט געזען, און לאמיר מאכן שלום. זאג איך פארן רבונו של עולם, קוק, ס'איז דא דא, לאמיר דרײַ הונדערט און פֿופֿציק געסט, לאמיר זאגן, דער עווערידזש מענטש צאלט דא פאר אזא סדר פֿיר פֿינף טויזנט דאלער, מען קומט נאך צו פארן מיט א פליגער, ס'איז א מעשה. ווען דער בעל הבית הערט אז ס'איז געווארן, פסח ביינאכט, טרייפע צו עסן, מען מוז אלעס ארויסווארפן, זאגט ער, נעמט ער מיך און כאפט מיך אן און ווארפט מיך אריין אין דעם אין דעם פאס פון דעם קאכעדיגן פלייש. אבער זאגט פאר רבינו של עולם קוק יעצט, ביי מיר איז עס פיקוח נפש, לעטס בי פרענדס און דעטס איט. און דעמאלטס האט ער אויפגעגעבן די השגחה נאכדעם, ווייל ער האט געזאגט מען קען נישט נאכקוקן אלעס, און זיכער זיכער קען מען נישט פסל'ן יעדע זאך ווייל מען רעדט דא פון מיליאנס אוו דאלערס און מען גייט אים הרג'ענען. כ'וויל עס מסביר זיין, נישט חלילה אז ס'איז דא א היתר אויב ער האט מורא פאר זיין לעבן, ס'איז נאר אויף אזויפיל אז ער האט זיך נישט געפילט אז ער האט די גאטס צו טון אזא זאך. יעצט דער מעיאר איז געקומען און ער האט געזאגט זיין דרשה דא אין די לייברערי און ער האט געזאגט רבותי איר זאלט וויסן ווער ס'גייט נישט זיין אימיון גייט נישט קענען אריינקומען אין סקול, דעטס אלל. יעצט כ'וויל ענק לאזן הערן וויאזוי די פרויען.

איטס לייק א פערסאנעל רעלידזשעס בעליף, איי פערסאנעלי, מיי גרעיט גרענדפאדער דידנט אלאו אס טו איט מיעט, סאו ווי דאונט איט מיעט. מיענווייל ראביי דעיוויד ניעדערמאן טעלס מי הי דיסעגריעס. איט בעיסיקלי דזשאסט סעז די אפאזיט, איט סעד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, יו העוו טו גארד יור סעלף און יור העלט, יו העוו טו טעיק.

אין וויליאמסבורג עמילי לורש, ניוז טוועלף. איך וואלט פרעגן די פרוי, זאג מיר מען געבט איר אן עפעדורעל? ווען זי גייט אין שפיטאל האבן א בעיבי געבט מען איר אן עפעדורעל, מאדערן טעקנאלעדזשי, ס'דא וואס האלטן אז דאס מאכט אויך פראבלעמס, איך וויל וויסן נאך א זאך, איי דאנט אנדערסטענד דיס האול טינג, קומסטו דו גייסט צוריק צו די סיקסטינט סענטשורי און אונז האמיר געהאט פראבלעמען מיט די מציצה בפה אויכעט, גייט מען זאגן אז ס'איז די זעלבע משוגעים און דעי דאנט קעיר פאר העלט אוו דעיר טשילדרען, סאו.

האט אייך ארויסגעווארפן היינט, קיינער האט נישט קיין מורא, קיינער זוכט נישט מאה שערים מער, און עס גייט זיין לעבעדיג יעצט, און אזוי צו די אלע, זיי האבן נישט געלאזט מיין האטליין דורך, שרייען זיי ס'איז מנוולת, איך זאג אז די סאטמארע האטליינס זענען די זעלבע מנוולת, זענען נישט נאר מנוולת נאר זיי טוען נאך א מורא'דיגע זאך, זיי ברענגען אריין שנאה אין כלל ישראל, יעצט ווען ס'איז דעם רעבינ'ס שיטה, ס'איז גארנישט דעם רעבינ'ס שיטה, ס'איז יצחק שטערן זיין שיטה, זאל קענען מאכן געלט, ס'וועט זיך ענדיגן די אלע זאכן, מען קאלט מיך שוין פון לאנדאן אז מען מוז צושפארן. די ישיבות און מען האט צוגעשפארט, מען מאכט פרייוועט סקולינג, כ'האב ענק געזאגט, די מכילה פון קינדער האבן גייט זיין קיין הפקר, שטעלט זי ארויף דארטן א ווידעא, מען לערנט אויס דאס קינד די טמא'נע בחירות, דאס קינד זאגט נישט בחירות, זאגט ער די טמא'נע מחילה, ס'איז די זעלבע משוגעים, און אונז זעמער דא זיך צו שלאגן און צו בלייבן. א גוט יאר און א גוטן פרייליכן יום טוב פאר גאנץ כלל ישראל.